דא הייבט זיך אן דער צווייטער חלק פון דעם שיעור פון פרשת חוקת. יעצט, איינער שרייבט דא אריין זייער א שיינע תגובה, ס'דא אסאך תגובות, אבער דאס איז זייער זייער וויכטיג צו וויסן, איינער שרייבט דא אריין לא עכברא גנב אלא חורא גנב, ס'איז א מורא'דיגע זאך, רבותי, פונקט אזוי ווי ווען דו. צו דעם קינד אין חדר האט מען קיינמאל נישט געדארפט רעדן וועגן סעקשועל אביוז און היינט מוז מען רעדן, און די אלע וואס זענען ברוגז אז איך זאג א תחת מיט א פופיק האב איך ענק אלע אין דר'ערד ווייל איך באקום יעדן טאג טעלעפאנס, איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל איך באקום טעלעפאנס יעדן טאג, דו ביסט מציל אונזערע קינדער, ווי קענט ספיעק לייק דיס, אונז האמיר נישט געוויסט וויאזוי עס צו עקספרעסן, און זיי זעען מאמע לשון איז די בעסטע לשון, און די קינדער קומען אהיים יא די רבי טאטשט דעם תחת און די רבי שטופט אריין אים דעם פופיק, היינט נעמט מען שוין נישט ארויס די מעשה, היינט מיט א קי שייווער זעצט מען ארויף דאס קינד מיטן תחת אויפן פופיק זיינעם און ער רוקט אים אהער און אהין ביז נאכדעם ענדיגט ער. ס'איז ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, אבער וואס איך מיין צו זאגן איז אז מען גייט יעצט ארויס זוכן דזשאבס מיט אלעם דארף מען אנהייבן צו לערנען פאר די ווייבער אויכעט, יו שוד נאו יו אר. א סעקס פיעטשער. ביוטיפול אר נאט מעיקס נאו דיפרענס, ביי איינעם אין די אויגן ביסטו ביוטיפול, דער אנדערער וואלט דיך נישט געטאטשט, באט יו אר א סעקס פיעטשער, דער אייבישטער האט אזוי געמאכט אז דרך גבר בעלמה א מאן זאל אריין פארן אין א פרוי אריין, דעטס וואט לייף איז אלל אבאוט. און ממילא דארפסטו וויסן, די מינוט הי געטס קלאוס טו יו, סיי מיט רעדן סיי מיט פיזיקל טאטשן, יו שוד קאל די פאליס ענד געט אוט אוו דעט דזשאב. דעיס גייט זיך אויסלאזן נישט גוט, נאך פֿיר יאר וועסטו זיין זיין סעקס סלעיוו וועט ער דיך נאך סטראשען אז ער וועט דערציילן דיין מאן מיט די רבנים און ער וועט גיין זיצן, און לאמיר זאגן ער וועט גיין זיצן וואס האסטו יעצט פון דעם? דו ביסט אסור על בעלך, די קינדער וואס דו האסט געברענגט אויף די וועלט קען זיין ס'איז פון אים, יו נעווער נאו וועמענס זרע דאס איז, גיי יעצט נעמען א די ען עי, און די רבנים זאגן מען טאר נישט ווייל אזוי איז עס א ספק ממזר, מעג ער חתונה האבן מיט א איד, ס'וועט זיין אוודאי ממזר, ביסטו פינישט, קען ער נישט חתונה האבן נאר מיט א גיורת אדער מיט א ממזרת, סאו.

יעצט זאלסט נישט מורא האבן אז ער העט צוריק שרייען נאו שי וואנטעד טו טאטש מי און זי האט זיך ארויפגעצויגן די קלייד זי האט זיך אראפגעצויגן די פענטיס דאנט ווארי אבאוט דעט דעיס זענען דזשאוקס וואס אונז האמיר פאר זיי נאמבערס ס'הייבט זיך אן פון זירא און ס'גייט אריין ביז טען מיליאן די אלע דזשאוקס קעמער אונז און דו'סט זיין גערעכט קאוז דו ביסט די פימעיל דו ביסט די וויקער דזשענדער און די פימעיל יוזשעלי דאז נאט ראן עפטער די מעיל עספעשעלי איף איטס א דזשאב רילעיטעד אישו. איטס א בויפרענד איז סאמטינג עלס, באט שי דאזענט יוזשעלי פאל אין לאוו דזשאסט לייק דעט ביקאז אדער האט זי סאמבאדי אפ הער סליוו אדער וויל זי טון א נארמאלן שידוך, סאו דאנט ווארי אבאוט די אלע זאכן וואס ער סטראשעט, און איינמאל אז ער סטראשעט זאלסטו וויסן יו שוד גאו טו די פאליס. כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך. די אלע שיעורים וואס איך זאג עטס עטס לאכן וואס איך גיי ענק זאגן, איך האב נישט קיין גרויסן טעיפ רעקארדער וואס מען דארף האבן צוויי מענטשן זאלן עס טראגן, איך האב א קליינע זאך ס'פיט אין מיין טאש קיינער זעהט עס נישט ס'הייסט אלימפוס דידזשיטעל וואויס ריקארדער די עס סעווען טאוזענט ס'קאסט פֿיר הונדערט צו פֿינף הונדערט דאלער איך ווייס אפילו נישט וויפיל ס'קאסט איך ווייס נישט אינטערעסירט מיך נישט אין דעם זאג איך אריין דעם שיעור ווי איך בין ווען איך אין סאבוועי ווען איך אויף א עגד באס, איך זאג מיר א שיעור שטילערהייט, נאכדעם קען מען דאס מאכן עמפליפיי און ס'זיין העכער, און דעיס איז א זאך וואס איך האלט א יעדע ארבייטער סיי א יונגל סיי א מיידל, און בפרט א מיידל, איף יו קען דא יור סעלף א פעיווער און געט יור סעלף סאטש א ריקארדער, עטס דארפטס נישט האבן די טייער, איך האב א זיבן טויזענטער דאס קאסט פיר פינעף הונדערט דאלער, ס'איז דא צו קויפן פאר פופציג, כ'האב געזען אין סטאר ס'איז דא פאר ממש פאר פערציג פופציג דאלער. ס'איז קליין קיינער זעהט עס נישט, דו לייגסט עס אריין ערגעץ ביי דיר, און טאמער דו גייסט ארבעטן צו א באלעבאס דו זעהסט ער ווערט פרעש, יו מעיק שור איטס אן, אויב דו ווילסט באהאלט עס אונטער דיין ברא, ווייל געווענטליך א פרוי האט דאך נישט אין קלייד האט זי דאך נישט קיין טאשן, און אלעס זאל מען הערן וואס ער זאגט, ענד דען סקרו הים ענד גאו טו פאליס ענד פוט הים אין דזשעיל. דאס וואס איך רעד צו ענק יעצט אריין איז גרויס, לאמיר זעהן איין אינטש, צוויי אינטשעס, אפילו נישט דריי אינטשעס לאנג, ס'איז אנדערטהאלב אינטשעס ברייט, און ס'איז א האלבער אינטש דיק. עטס קענטס זיך פארשטעלן, דאס פיט אריין אין די ברא מורא'דיג גוט, קיינער וועט עס אפילו נישט באמערקט, און ס'זאל ארויסשטארן אביסל דארט ווי די ספיקער איז, ענד דעטס אלל יו ניד, דאונט גאו טו ווארק וויטאוט דיס. און ס'איז דא צו קויפן פעדערס וואס ס'האט א, סיי ס'כאפט אויף און סיי ס'נעמט פיקטשערס, פֿופֿציק דאלער קאסט עס. כ'האב עס געזאגט יארן צוריק, בחורים האבן עס געקויפט און זיי האבן אויפגעכאפט ווי דער חזיר יצחק שטערן פרעגט זאג מיר ווען ס'ווערט דיר הארט דארט אונטן, דער בחור ווייסט נעבעך נישט פון וואס ער רעדט, און ס'שפריצט עפעס ארויס, חזיר וואס דו ביסט, אזוי מעג מען רעדן צו בחורים, און דו האסט א פראבלעם אז אין ארץ ישראל נעמט מען בחורים אין מיליטער, מיידלעך אין מיליטער, דו שייגעץ וואס דו ביסט, דו הרג'סט זיי נאך פאר זיי קומען צו די מיליטערי עידזש, אזוי וועגן דעם בעט איך יעדן איינעם, קויפטס ענק אזא קליינעם טעיפ רעקארדער, ס'איז אזוי קליין, איך זיץ אין א באס און איך רעד, און איינער פרעגט מיך זאג איר זענט משוגע? צו וועם רעדט איר דא? ער כאפט אפילו נישט, איך האב אין די טאש, אין די העמד טאש האב איך אזא די בוזעם טאש אין די העמד, אדער איך לייג עס אין רעקל, איך רעד און ס'כאפט אויף יעדעס ווארט, אמאל איז עס אביסל לאו ווייל כ'האב שכנים לעבן מיר וויל איך נישט זיי זאלן הערן. טוט מען עס עמפליפייען. איך בעט יעדן מיידל, דאונט יו דעיר טו גאו וויטאוט א פען וואס האט א ווידיאו און וואס ער כאפט אויף, אדער זאלסטו קויפן פון אלימפוס, ס'מוז נישט זיין אלימפוס, ס'איז דא אנדערע קאמפאניס וואס זיי מאכן עס אויכעט, ווייס מ'פארקויפט עס אין וויליאמסבורג אין אלע סטארס. אן אט דעם זאלסטו נישט דערוואגן צו גיין צו אן ארבעט, ביקאוז דו עסט אריינפאלן, און אז דו עסט האבן אלעס אויף טעיפ, עסטו זאגן יענעם כ'האב דיך אין בוידעם, ביסט אן טעיפ. דו קענסט עס גראד לייגן דורך א טעלעפאן, קענסט עס אריינשיקן צו דיר אינדערהיים, ס'איז דא אסאך וועגן וויאזוי יענער קען עס דיר אפילו נישט צונעמען, אפילו ווען ער נעמט צו די מאשין. און זאגן די אלע בעלי בתים, קיפ יור הענדס ענד יור מאוט טו יור סעלף. ס'האט מיר פארציילט א מיידל פאר א יאר נאך מיין דרשה, אז דער בעלעבאס פלעגט קומען און ער פלעגט איר אראפלייגן די אינוואויסעס אויפן טיש, אבער נישט אראפלייגן אויפן טיש, נאר אזוי אנטאטשן אירע בריסטן כלאחר יד, און אראפגעלייגט. זאגט זי נאך מיין דרשה האט זי יענעם געזאגט ליסן איך וויל דיר עפעס זאגן איף יו עווער דעיר דו דיס אגעין זאלסטו וויסן ביסטו אין דזשעיל ענד יו נאו וואט זי האט געמיינט זיכער ער גייט זי ארויסווארפן ער האט זיך אנגעהויבן צו האלטן די הענט ביי זיך ער האט געזעהן דיס איז א טרייעל עטס גייט אמאל אין א מקווה כ'האף אז נישט די מענער האף איך אז נישט די פרויען מוזן גיין ווען זיי זענען חתונה געהאט איז ווען איינער גייט אין מקווה לייגט ער קודם אריין די פיס די שפיץ פון די פינגער פון די פיס און ער פילט אויס די מקווה צו ס'איז צו הייס צו ס'איז קאלט.

פאר א יאר נאך מיין דרשה איז געווען איינער וואס האט אנגעהויבן צו טאטשן אירע האר, ווייסט די האר הענגען דיך אראפ, און ס'האט געהאט אזא ס'האט זיך ארויף געבויגן צום סוף, ער האט דארט געטאטשט און ער זאגט אוי האו ביוטיפול דאס איז, אוי ווי שיין ס'איז געבויגן, זאגט זי לאמיך דיר עפעס זאגן, איטס ביוטיפול אר נאט איך קאל יעצט ניין וואן וואן, בקיצור ער האט איינגעבעטן זאל נישט קאלן, באט שי וואלקט אוט, און זי האט עס פארציילט פאר אלע אירע פרענדס, ווייל געווענטליך אז ס'איז דא דרייסיג מיידלעך אין א קלאס,

און זי דארף צאמציילן די אינוואויסעס און זי דארף אויסרעכענען וויפיל סעילס ס'איז געווען, העז נאטינג טו דו פראם ביוטיפול אר נאט. סאו עני ווארד דעט דעי יוז וויטש העז נאטינג טו דו וויט יור דזשאב ענד די רילעישאן וויט די דזשאב, דזשאסט וואק אוט. היז א דעוויל, ער איז א חי', א חזיר און ער העט דיך נאך רעיפן און ער העט דיך נאך אריין באשמוצן אין די גאסן. און דעיס זאל קיינמאל א מיידל נישט מורא האבן, אסאך מיידלעך זאגן כ'האב מורא אוועקצוגיין ווייל אז איך וועל אוועקגיין וועט ער ארויסלאזן אויף מיר א שם, כ'וויל דיך אויסלערנען, דו וועסט ארויסלאזן אויף אים א שם און ער אויף דיר, עט מען דיר גלייבן ענדערש ווי פאר אים. און נאכדעם און אז ס'איז שוין די אלע חזירים, דאס איז שוין איש מפי איש, דאס גייט שוין דור מפי דור, יעדער ווייסט ווער דאס איז, איז במילא דארפסטו דיך קיין זאך נישט זארגן. און נאכדעם דארפסטו וויסן, די גמרא זאגט, קושטא קאי, דער אמת קומט ארויס. דער אמת קומט אייביג ארויס, וויפיל דו ווילסט אים באהאלטן וועט ער ארויסקומען. קוק אן אויף מיר, מיך האבן די חשוב'סטע רבנים אין שטאט, אזוי גערופענע, און רוב זענען נואפים. למשל מענדעלע חזיר, מענדעלע ראבער הייסט א חשוב'ער רב, ער האט די גרעסטע שול, אבער ער איז א חזיר א נואף וואס האט אלע יארן געלעבט אין זנות, און יעצט וויל ער תשובה טון, ווייל ער זעהט אז ס'איז בעסער אזוי אדער די תאווה שפילט אים שוין נישט. און זיי האבן אונטערגעשריבן און זיי האבן געמאכט א גאנצע בהלה, ס'איז געקומען פאר מיין טאטן זכרונו לברכה סא זיי האבן געווארפן יעדן אינדערפרי צענליגע טויזענטער פלייערס, זיי האבן נאר נישט געכאפט אז מיין טאטע קוקט נישט אויף די זאכן, מיין טאטע עט זיך נישט אראפבייגן אויפהייבן א פלייער, זיי האבן נישט געקענט מיין טאטן וואס פאר א ירא שמים און אן ערליכער איד ער איז געווען, משוגע מטורף וואס זיי האבן געטון, זיי האבן אנגעווארפן די גאנצע גאס, פון דעסטוועגן דאך קושטא קאי, וואס איז געשען, ס'איז דורך אפאר יאר, און ווי האלטן זיי? און ווי האלט מיר אונז? אונזער מלחמה קעגן פעדאפיילס איז ברוך השם געלונגען וואס ס'קען נאר נישט זיין בעסער, ס'ווערט בעסער פון טאג צו טאג מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און זיי זענען אראפ אין היסטערי אלס חזירים, אלס מנוולים, און יעדער ווייסט עס, ס'איז ביי קיינעם נישט קיין ספק וואס זיי זענען, און דאס וועט עטס זיך מוזן אויסלערנען, וואנס ענד פאר אלל יו העוו טו געט טו נאו די פעקטס, דארפסט קיינמאל נישט מורא האבן צו זאגן דעם אמת, קושטא קאי, עט די ענד וועט דער אייבערשטער אלעס אראפברענגען. קוק ברוך מרדכי חזיר שייגעץ מנוול געשטאנען און געשריגן, ער האט קיינמאל נישט אנגערירט, ער קען נישט סרולין, ער קען נישט דעם, ער קען נישט יענעם, סוף האט דער אייבערשטער אזוי געפירט אז ער האט געמוזט איבערבעטן מחילה, און ער האט געמוזט מודה זיין ער האט עס געטון, און ער האט געמוזט זאגן יא ס'איז אמת, און ער איז אראפגעגאנגען לדראון פון זיין גאנצע משפחה, פון די גאנצע. קאמארנע רעליגיעזע האט אים געדינגען פאר הונדערטער דאלער צו קומען שבת משמח זיין א חתן און א כלה, און ער איז אראפ לדראון עולם, ער גייט היינט אריין אין א שול, ער גייט אריין אין ביי א חתונה איז דער גאנצער טיש ווי ער האט זיך געזעצט דער חזיר, געט זיך א הייב אויף און א וואק אוועק. ברוך מרדכי, דו האסט דאך גארנישט געטון, מען האט דיך דאך דאך חושד געווען, זעהט אויס אז מען טאר נישט חושד זיין אויך נישט, איז וואר? ברוך מרדכי, ס'איז גוט, איך זאג נאכאמאל פאר יעדע אידישע טאכטער, רעד דיר נישט איין אז דאס עס באהאלטן איז בעסער, איך וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל דער בעל הבית האט אויך א חבר מיט וועם ער מאכט ביזנעס, און ער געבט איבער זיינע זאכן וואס טוט זיך ביי אים אין פלאץ. און ער זאגט דו ווייסט כ'האב דא דאס מיידל זי איז זייער א געלונגענע נאר זאגט ער ביי ביי די וועי זי איז אביסל א סעקס פריק אויכעט מ'קען מ'קען ווי זאגט מיט איר אנהייבן מיין מיין נישט אז דאס זענען ערליכע מענטשן די בעלי בתים און די וואס זיי זענען נישט ערליך און די וואס זיי זענען ערליך זענען ערליך באט יו סטיל העוו טו וואטש ווייל איסור ייחוד איז אזא זאך וואס אפילו מ'האלט נישט דערביי אלל אוו א סאדען איט קען באסט אוט סאם פלעיס. סאו בי קערפול וויט וואט יור דואינג, און זוכטס גוטע פרנסות, און עטס זאלטס קענען טון גוטע שידוכים, די מוזט פארשטיין פארוואס ארבעט א מיידל, זאל קענען חתונה האבן, איז וויל איך דיך פרעגן א זאך, די גייסט ארבעטן זאלסט קענען חתונה האבן, און דו גייסטו זינדיגן, און די געלט איז נישט קיין כשר'ע געלט אויך נישט, און זאלטס נישט מיינען אז דאס וואס דער רבי האט אונז געלערנט, כח הפועל בנפעל איז געזאגט געווארן נאר פון די מדינת ישראל געלט, צו פון געלט פון אמעריקאנער גאווערמענט, ס'איז אויך געזאגט געווארן אויף זנות געלט וואס דו מאכסט בשעת דו ארבעטסט, דו כאפסט נישט אז אין דעם געלט ליגט דער סמך מם, און ס'ליגט דיינע אלע הסתכלות אסורות, און די אלע מאל וואס דו האסט אנגערירט ווען מען טאר נישט אנרירן יענעם, און וואס יענער האט דיך אנגערירט, וואס יענער איז געווארן צוהיצט אויף דיר, וואס יענער איז צוגעקומען צו השחתה וועגן דיר. און מיט דעם געלט גייסטו חתונה האבן? דעס איז דיין ווייסע חתונה קליידער נישט ווייס, ס'איז בלוט, ס'איז שמוץ, ס'איז זנות, און פון דעם קען קיין גוטס נישט ארויסקומען. לאמיר עס נעמען אין באטראכט, ווען דו גייסט גנב'נען געלט פון א מענטש, און דו גייסט מיט דעם געלט חתונה האבן, גייסט באצאלן פאר די האל, האלטסטו אז דו קענסט האבן הצלחה פון דעם שידוך, פון אזא חתונה? ניין! דאס איז דאך כח הפועל בנפעל, דאס איז וואס דער רבי האט דאך אונז געלערנט אלע יארן, און נישט דער רבי, דאס איז יעדער זאגט דאס, יענעמס געלט קען מען נישט טוהן מצוות, אפילו ווען מען געבט מחצית השקל פאר פורים שטייט אין שולחן ערוך אז מען קען עס נישט געבן מיט א זאך וואס דאס קומט שוין א חוב, עס מוז זיין א זאך פון נישט פון קיין חוב, ווייל אז דו ביסט שולדיג צו געבן ערגעץ צדקה קענסטו עס נישט געבן דא, כל שכן נאך אז דו גנב'סט פון יענעם געלט און גייסט מיט דעם חתונה האבן. און וויאזוי איז אז דו נעמסט געלט פון זנות וואס דו האסט געטאטשט א מענטש, דו האסט אים ארויזט, דו האסט זייער צוגעקומען צו השחתה און דו האסט אים געמאכט, דו ביסט א שותף אין דעם, און דו האסט דיך ארויזט, און נאכדעם ווען דו עסט וואוינען מיט דיין מאן, ווען דו עסט חתונה האבן, עסטו וואוינען מיט דיין מאן און דו עסט דיך דערמאנען וויאזוי דו האסט געהאט א גוט פילינג מיט יענעם, איז ס'איז די גרעסטע עבירה צו טראכטן פון א צווייטן. סאו איך וויל דיר עפעס זאגן, לאמיר זיך אפשטעלן רייט היער. זאלסט קיינמאל נישט קיין מורא האבן ארויסצוברענגען דעם אמת טאמער איינער האט געטאטשט, צו קיין רב זאלסטו נישט גיין ווייל דער רב וועט יענעם אנקאלן ארויסשלעפן ביי אים הונדערט טויזענט דאלער אדער פופציג, און דו זאלסט טוהן וואס דו דארפסט קאנסטראקטיוו, זאלסט דיך גארנישט זארגן וואס ס'גייט זיין, איטס נאן אוו יור ביזנעס, ווילסט דיך שלאגן מיט מיר? זאלסט דיך שלאגן, כ'האב געהאט דא יעצט אויכעט, כ'מאך דא א מקווה. סא איינער פון די רבנים פון די עדה האט מיך געפרעגט ווען וועט מען אראפלאזן אין די מקווה, זאג איך אים מ'וועט זיך אראפלאזן פונקטליך ווען עובדיה יוסף זאגט, ווייל ס'איז א ספרדישע מקווה, האט ער אנגעהויבן קודם ער גייט פסל'ען די מקווה, זאג איך אים פערד די מקווה קענסטו נישט פסל'ען, דו עסט פסל'ען די מקווה מוזטו ווייזן פארוואס ס'איז פסול, זאג איך דו קענסט מיך פסל'ען, יעצט דעמאלטס הייבסטו אן יעצט א מלחמה נאכאמאל די עדה החרדית מיט נחום ראזענבערג, פרעג די עדה צו זיי ווילן נאכאמאל דורכגיין א מלחמה מיט מיר. קומט ער צוריק צומארגנס, ניין זי וויל נישט, ווייל איך האב געזאגט איך בין גרייט, אויב זי וויל נאך א מלחמה אזוי ווי איך האב געהאט מיטן שוויץ, איך בין גרייט ווייטער מלחמה, די זעלבע זאלסטו וויסן, דו ביסט א אידישע טאכטער, אז מען דארף גיין צו מלחמה זאלסטו גיין אין מלחמה, זאלסט נישט קיין מורא האבן, ווייל דו קענסט נאך ראטעווען אנדערע מענטשן אויכעט, דאס זאלסטו אלץ געדענקען, דו קענסט ראטעווען אנדערע יונגע מיידלעך אויכעט. און ס'איז דיין אחריות. דו טארסט נישט זיצן רואיג. איך וויל דיך פרעגן א שאלה. ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה קעגן די פעדאפיילס זענען מיינע קינדער שוין געווען אלע ערוואקסן. וואס האב איך געדארפט אריינגיין אין די מלחמה? האט מיר איינער באצאלט געלט פאר דעם? צו ס'האט מיר איינער געגעבן כבוד? פארקערט, יעדער האט זיך אנגעפיפן מיט מיר. מ'האט מיך געלייגט אין חרם, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט. אבער איך האב גע'טענה'ט איין זאך. ס'איז דא קינדער, זיי האבן נישט קיין וואויס. מ'גלייבט זיי נישט. ס'איז דא עלטערן פון קינדער וואס האבן מורא צו רעדן. געהאט ווייל מען סטראשעט זיך, ס'דא רבנים, טאף קוקיס, האב איך געהאלטן איך גיי נישט לאזן כלל ישראל זאל צופאלן ווייל אונז האמיר אפאר שקצים רבנים, איך בין אריין אין מלחמה אין א מלחמה שלא לו, ס'האט מיט מיר פערזענדליך נישט געהאט גארנישט, ס'האט געהאט מיט כלל ישראל. קען נישט זאגן אז דאס הייסט שלא לו, ס'איז כלל ישראל, די קינדער זענען די רעיבן, נאר לא לו מיין איך צו זאגן מיט מיר פרייוועט האט עס נישט געהאט. אין הכי נמי, כ'האב אייניקלעך אויך אין חדרים, כ'מעג נישט זאגן ממש איך בין געווען אלץ א לא לו, אבער איך מיין צו זאגן, העי, איך בין שוין געווען אין רעטייערמענט עידזש, און איך בין רעטייערט, און וואס האט עס מיר אויסגעפעלט, נאר כ'האב געזען אז קיינער טוט נישט, האב איך געוואוסט, איך מוז טון, איך מוז ראטעווען דעם דור, איך מוז ראטעווען די וועלט. און דאס זעלבע זאלסטו אלץ וויסן, דו אידישע טאכטער, ווען איינער טאטשט דיך, ער פאנעלט דיך, ער רעדט צו דיר וואס מען דארף נישט, זאלסטו געדענקען קלאר אז ס'איז דיין אחריות, ווייל דיינס א שוועסטער און דיינס א פרענד און דיינס א קאזין וועט נכשל ווערן מיט אזא מין חזיר, און דער חזיר מוז זיין עקספאוזד. און אסאך מאל שטעלט דער אייבערשטער אריין א מענטש אין אזא פלאץ דווקא ווייל ער וויל ער זאל עפעס טון. מיט אנדערע ווערטער, אמאל האט דיך דער אייבערשטער נישט דארט אריינגעשטעלט ווייל ער וויל זאלסט פון דארטן יונק זיין פרנסה, ער האט געוואלט אז דו זאלסט קענען מלחמה האלטן פאר דיינע שוועסטערס און פאר דיין משפחה און פאר דיינע סקול קאלעגעס און פאר די אלע מענטשן וואס זיי קענען חלילה נכשל ווערן מיט אזא חזיר, און טאמער האסטו מורא יענער וועט דיך באגראבן, זאג איך דיר נאכאמאל, דער אייבערשטער וועט העלפן, גמרא זאגט אז קושטא קאי, דער אמת קומט ארויס, אמת מארץ תצמח, אפילו ווען דו באגראבסט עס אין דער ערד. עווענטשעלי איט וויל קאם אוט. און כ'האב ענק אויך געוואלט אנזאגן זייער וויכטיג, ס'איז דא בעלי בתים וואס זיי בארגן אויס ענקער פעיראל, זאלסט עס נישט לאזן, ווייל דאס איז פשט ער האלט ער נישט ביים באצאלן. ס'איז דא ישיבות וואס זיי באצאלן נישט פאר מיידלעך, ס'איז דא וואס זיי נעמען אראפ די פייקא מיט די סאושעל סעקיוריטי פון די מיידל און זיי געבן עס נישט אריין, ס'איז דא יעצט אסאך ישיבות וואס מ'האט זיך געכאפט דאס צו טון, ס'איז געווען ביים טעקס סיזען ווען זיי האבן אויסגעשטעלט האט מען געזען ס'איז גאר פאלש אלעס, און. זיי ווייסן אז מיט א ישיבה וועט קיינער נישט גיין אין קאורט, אזוי מיינען זיי, און זיי ווייסן אויכעט אז מיט א ישיבה מ'וועט גיין צו א רב, און די רב וועט זאגן זיי מוותר ר' לעמך, לשליש ולרביע, כ'וויל דיך אויסלערנען א זאך, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט מען דארף טוהן לפנים משורת הדין, אבער ווייסט ווען דאס איז? ווען דו ביסט אויסגעשטעלט, דו האסט אלעס, אוועקצוגעבן פון דיר און צו געבן פאר יענעם, דאס איז נישט לפנים משורת הדין, דאס איז א גזל, גזל'סט פון דיר. דו גייסט נעבעך ארבעטן פאר פרנסה אז דו זאלסט זיך קענען חתונה מאכן, צו דו זאלסט קענען אנהייבן א לעבן מיט אפאר טויזענט דאלער, עס זאל נישט דארפן יעדן טאג זיין א מלחמה צווישן דיר און דיין מאן. עס איז נישט קיין נדבה, דו ארבעטסט פאר דעם שווער, דו גייסט דורך נסיונות, דו גייסט דורך דיין יצר הרע, דו גייסט דורך דעם סעקס פריק, דיין באלעבאס'ס יצר הרע, ענד יו פייטינג טו סטראגל, ענד ברוך השם דו מאכסט עס, ס'איז נאו ריזען פארוואס ער זאל דיר צונעמען דאס געלט. אין די ישיבה האבן אלע געלט, ס'נישט דא די ישיבה וואס האט נישט מיליאנען, אלע האבן זיי, אלע האבן זיי וויפיל געלט מען ברויך, און אז זיי האבן נישט זאלן זיי צושפארן, דער רבי עפענט זיך אן אייגענע מוסד, וואס דארף דאס זיין? ס'דארף זיין א שטאטישער מוסד, און די שטאט זאל זארגן פאר דעם, און ווען ס'קומט צו ארויסווארפן, זאלן די טובי הקהל נישט לאזן. כ'האב געהאט פאראיאר עטליכע מעשות וואס בעלי בתים האבן געזאגט, זיי דארפן קויפן יעצט סחורה, ס'דארף אריינברענגען א קאנטעינער לאוד, זיי האבן נישט גענוג, דו פארדינסט דאך געלט, דו געסט דאך עס נישט אויס, אפשר קענסטו מיר בארגן א צוואנציגער? צוואנציג אלפים, און די בהמה מיינט אז טאמער ס'וועט בארגן העט זי דער באלעבאס האלטן אויפן דזשאב און טאמער נישט העט ער זי ארויסווארפן, ס'איז נישט אזוי, דו מעגסט בארגן דו מעגסט נישט בארגן, אויב דו העסט אים בארגן און ער העט דיר נישט באצאלן העט ער וויסן דו ביסט געווען א בהמה און האסט געארבעט אומזינסט, און אויב דו העסט אים נישט בארגן העט ער זען מיט דיר קען מען נישט אנהייבן. א מיידל אז זי ווייזט א שטארקייט, ווייזט זי א שטארקייט. יעצט, געווענטליך האבן זיי ליב די בעלי בתים אויסצוטרייען די מיידל ווי שטארק זי איז ביי זיך אויך. ס'איז געווען א מיידל, זי האט מיך אפגעקאלט, מ'האט אפגעשמועסט מיט זיי געבן אַכט דאלער א שעה צו נײַן דאלער א שעה, וואס דאס איז דאך אויך א דיסגרעיס, א אידישע טאכטער נײַן דאלער א שעה איז א דזשאוק. דאס איז גוט פאר די נידריגסטע פאטעריקע וואס איז נאך אין די זייט אזוין אויך. און נאכדעם האט ער געזאגט, ניין, איך האב מיך אזוי אויסגענומען, איך האב מיך אזוי, און ס'איז נישט אמת, איך האב געמיינט, איך האב געטראכט. איך וויל דיר זאגן איין זאך, דער מענטש וואס ס'בארגט, פאר יענעם אן א שטר, זאגט די גמרא, איז א גנב. אלעס זאל זיין אויסגעשריבן פונקטליך. און זאלסט האבן איינעם, למשל דיין טאטע, צי דו קענסט נעמען איינעם וואס ער שרייבט שטרות, ס'איז דא א באוויסטער וועלטס גנב, ס'איז דא אסאך, אבער איינער איז דער לאבין, טאהשער רבי'נס שוואגער, איך ווייס נישט וויאזוי ער רופט זיך, ס'איז אויך א משוגענער נאמען, איך ווייס וויאזוי ער רופט זיך, דער איז א פראפעשענעל שטרות שרייבער, מיט לגיונות, מיט קרוקס, אזאנס איז נישט דא, צו אזאלכע זאלסטו נישט גיין. ווייל דעמאלטס וועט אויסקומען דו וועסט נאך באשולדיגט זיין דעם באלעבאס געלט. זאלסט גיין צו א נארמאלן מענטש וואס ער שרייבט א שטר, און פרעפערעבלי אין אידיש אדער אויף ענגליש אין די שפראך וואס דו רעדסט, און אלעס זאל זיין דאקומענטעד ווען נישט וועט ער נאך זאגן אויף דיר, אה זי איז אזא גנב קאפ, איך האב מיך אזוי אויסגענומען זי האט נישט איינגעהאלטן, העי, א גנב קאפ איז דער באלעבאס. און אין איינוועגס וועסטו דיך אויסלערנען צו שרייבן א קאנטראקט און צו ליינען א קאנטראקט און צו זיין רעספאנסעבל פאר א קאנטראקט, ווייל איך טענה איין זאך, איי בעט דאלערס טו דאונאטס. יעדער חתן שטעלט זיך אונטער די חופה, ווייסט נישט וואס מען שרייבט אין די כתובה, ער שרייבט עס אונטער, ער גייט איין מיט א קאנטראקט, אזוי ווי איינער זאל אים זאגן ס'איז דא א הויז אין יענע יענע גאס, און זאגט אים נישט קיין נאמען, און ס'קאסט נאר טויזנט דאלער, און יעדער וויל עס לויפן זוכן אבער דו האסט נישט קיין אדרעס. דו ווייסט וואס א כתובה איז? א כתובה איז א קאנטראקט וואס ס'איז דיך מחייב, ס'איז דיך מחייב זאכן, ס'איז דיך מחייב צו געבן פרנסה פאר די פרוי, ס'איז מחייב די פרוי אז זי זאל געבן תשמיש המיטה פאר איר מאן, ס'איז אבליגעישאנס און אבליגעישאנס און אבליגעישאנס, נאכדעם ווען ס'קומען די קינדער האט מען א חוב, א שיעבוד, מ'דארף אויסהאלטן די קינדער. מען דארף זעהן אז זיי זאלן זיין ווי מען זאגט אין א העפי עטמאספעיר, נישט אז זיי זאלן זיין די פוטבאל, ווען די טאטע מאמע ווילן שטויסן שלעפן זיי די קינדער אריין, אז מען צוטיילט זיך זענען די קינדער ווער ס'איז דער פוטבאל, דער פאנטשינג בעג. שטעל דיר פאר מען האט חתונה, מען גייט ברענגען קינדער אויף די וועלט, מען נעמט א פארטנער, מען ווייסט אפילו נישט אויף וואס מען האט אונטערגעשריבן. קומט א מיידל און זי גייט זיך מיט דיר לייגן אין בעט און זי גייט אראפ ברענגען הייליגע און טייערע נשמות קינדערלעך וואס די קינדערלעך דארפן האבן א טאטן און א מאמען און זיי דארפן האבן אויף וועם ארויפצוקוקן און אז דיין הארץ איז נישט דארט איז צרות, כ'האב יעצט גערעדט מיט א אינגערמאן דערציילט ער מיר ער האט א שידוך געטון מיט זיין טאכטער און די ערשטע נאכט. ווען דער יונגערמאן איז אהיימגעקומען אין שטוב, זאגט ער פאר איר, הער אויס, איך האב דיך נישט געוואלט, איך האב א פראבלעם, מיין טאטע האט מיך געצווינגען חתונה צו האבן. נו, האט זי זיך דאך שוין נישט געלייגט אין בעט, זי האט זיך אויפגעהויבן און זי איז אוועקגעגאנגען. ס'האט נישט געדויערט אפאר טאג און ער האט געגעבן א גט. פרעגט אים דער איד, ווען מ'האט נאך נעגאושיעט, פרעגט ער, איך וויל דיך פרעגן, דו האסט טאקע אזוי ווייט נישט געוואלט מיין טאכטער, פארוואס האסטו געטון דעם שידוך? געדארפט זאגן דעם טאטן איך וויל זי נישט. זאגט ער, איך האב דען זי נישט געוואלט? איך האב נישט געברויכט קיין נקבה, איך פלעג פארן אפאר מאל א יאר אויף. צפת, דינגען דארט א דירה, איך האב מיר מיטגענומען א חבר, און אונז האמיר געטון דארט כל מיני מניוולת, איך האב דען איר נישט געוואלט, איך וויל נישט קיין פרוי, און איך האב עס געזאגט מיין טאטן, איך האב נאר נישט געזאגט אז אונז האמיר דארט אפגעטון כל מיני מניוולת, האב איך געזאגט מיין טאטן איך וויל נישט קיין נקבה, טאטע האט דאך געוויסט ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך, ער האט געקלערט ער וועט מיך חתונה מאכן, סאו בעסיקלי דיין טאכטער איז געווען די עקספערימענט אז איך קען נישט חתונה האבן, וועגן דעם האלט איך, אזוי ווי איך זאג דיך אסאך הדרכות, איך האלט נאך א זאך וואס איך דארף יעדן איינעם זאגן א הדרכה, ס'איז מורא'דיג וויכטיג. אזוי ווי ביי די חסידישע איז דאך איינגעפירט אז מען רעדט נישט פאר די חתונה, איך האלט ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז ווען ס'קומט שוין אן צו די חופה, די יום החופה, ס'טייטש נישט ממש א וואך פריער, ווייל אויף א וואך פריער, געווענטליך די כלות גייען אפאר טעג פאר די חתונה אויכעט, איז שוין דא אפשר דם חימוד, ווייל דאס הייסט אז א ענין פון תבעוה לינשא, איז זייער וויכטיג אז מען זאל פרעגן דעם מיידל. זאל פרעגן דעם יונגל און דער יונגל זאל פרעגן די מיידל, זאג מיר. אר ווי אין פאר א לאנג טוירם רילעישאן אדער האט מען דיר איינגערעדט צו מען האט דיך געצווינגען זאלסט חתונה האבן? יעצט אז מען פרעגט עס ממש פאר די חתונה תבעוה לינשא דארף זי ציילן שבעה נקיים, ווייל לחומרא אז אפשר האט זי געזען דם חימוד. אבער ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל עס פרעגן פארדעם. למשל א כלה גייט צוויי דריי טאג פאר די חופה גייט זי צו די מקווה, זאל מען עס פרעגן דריי וואכן פריער. אבער דאס נישט פרעגן, זאג איך אייביג, דאס איז דער גרעסטער חורבן. ווייל ווען זי ווערט געוואויר אז ער איז א וויקטים פון אביוז, וויל זי איהם נישט. ס'איז א מקח טעות. און פארוואס זאלסטו אראפברענגען קינדער ס'זאל זיין נאך וויקטימס צו דעם אביוז? און נאך א זאך, וואס קלערסטו אז דו נעמסט א מיידל, אדער א מיידל נעמט א בחור וואס איז געווען אביוזד, און זיי גט'ן זיך גראד, און זיי ברענגען נישט אראפ קינדער, דו ווייסט וואס פאר אן אביוז דאס איז? דו יו העוו א סלייטעסט איידיע? ס'איז פונקט אזוי שלעכט ווי אריינשטופן איינעם אין תחת אדער אנדערע זאכן וואס מען טוט, דו ווייסט וואס דאס הייסט? נעמסט א א פיין קינד, א ערליך אידיש קינד, און אפילו ווען ס'איז נישט חסידיש, און אפילו ס'איז נישט אידיש, אפילו ס'איז א פיינע באשעפעניש, גייסט און דו אביוזט עס אזוי ביטערליך? און דעם האלט איך, אונזער קראנקהייט איז אז אלעס איז געווען צניעות. און געזעסן אמאל ביי א דין תורה, איז געווען אזוי, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געטענה'ט אז מ'האט זיין טאכטער אומגליקליך געמאכט ווייל ער איז געווען העווי אויף מעדיקעישן, נערוון פילן גאלאור, און למעשה קיינער האט דאס נישט געקענט וויסן, האט ער געטענה'ט ער וויל הונדערט טויזנט דאלאר פארן גט, פופציג טויזנט ס'האט אים געקאסט די חתונה, און נאך פופציג טויזנט ווייל ס'איז געווארן יעצט ווייניגער ווערט, האט ער געהאט א טוען, א בורר, און יענער האט געזאגט איין זאך, הער אויס. ווען דו פרעגסט מיך צו מיין זון איז געזונט אדער קראנק און איך זאג דיר א ליגנט, ביסטו גערעכט, אבער דו האסט דאך מיך נישט געפרעגט, דו ביסט אריינגעגאנגען בלינדערהייט, דו פערד וואס דו ביסט. זאג דו, וואס האב איך געדארפט טראגן א סיין אויף מיין רוקן ס'זאל אויפשטיין, ס'זאל שטיין אויפגעשריבן דארטן אז מיין זון איז א קראנקער אדער א נערוון קראנקער? דאס פארלאנגסטו דאך נישט. ווען דו פרעגסט מיך ווען, וואלט איך דיר געזאגט ניין ער איז הונדערט פראצענט געזונט, און נאכדעם וואלט איך געוואוסט, מיט דיר בין איך מיך נישט משדך ווייל דיך האב איך אויסגעפאפט, אבער אז דו האסט נישט געפרעגט. אבער דאך אין בוידעם האסט געכאפט א קעט אין די סעק הייסט עס, און די רבנים האבן אים געגעבן גערעכט, ער האט גארנישט געמוזט באצאלן, נישט דעם ערשטן פיפציגער און נישט דעם צווייטן, אז זיי האבן געטענה'ט האסט נישט געפרעגט, וועגן דעם זאג איך אייביג פרעג יענעם, איך האב שוין געהאט דא, און יעצט אין ארץ ישראל בין איך דא האב איך שוין געטראפן דעם צווייטן וואס ער זאגט איך האב געפרעגט, און מען האט, די כלה האט מיר מודה געווען אז זי איז געווארן מאלעסטעד, איינער האט געזאגט איך האב זי זייער ליב געהאט איך האב אומקלט זייער געוואלט מיט איר חתונה האבן האב איך איר געזאגט קום צו א סייקייעטריסט. כ'בין געגאנגען צו א סייקיאטריסט, דער דאקטער האט געזען וואסערע מעדיקעישאן זי נעמט, האט ער געזאגט סטעי עוועי וויט א טען פוט פאול, ווייל זי קען נישט האבן קיין קינדער און אז יא וועט זי האבן קלעפט טשינס און נאך אזאלכע זאכן, ווייל דיינע מעדיקעישאנס גייען אריינגיין אינעם קינד, און ער האט נישט געטון דעם שידוך. ווי העוו טו טאלק מאר אפען, מיר זענען ביזי מיט אלע לשון הרע'ס וואס טוט זיך אין ארץ ישראל וואס נישט געשטויגן און נישט געפלויגן אז מ'נעמט בעל כרחך קינדער אין מיליטער, און מיט נישט הערן און פרעגן זאג מיר ביסטו געזונט? דעטס אלל. ווען דו גייסט קויפן א הויז נעמסטו א לויער, דו טשעקסט אויס צו ס'איז דא מארגיטשעס, צו ס'איז דא דעיס, צו ס'איז דא יענץ, צו ס'איז דא קאמפלעינטס, צו ס'איז די הויז איז שטארק, וואס איז א שידוך ווייניגער פון דעם. וואס דו טארסט נישט פארגעסן איז אמאל מען האט חתונה געהאט, מען האט דאס קינד אוועק געגעבן, און דאס ענין פון גט'ן איז געווען א זאך וואס דאס איז כמעט נישט געווען א מציאות, היינט איז די אלע זאכן אנדערש, קיין שום מיידל פלאגט זיך נישט, כ'האב יעצט געהאט א שידוך, מען האט אנגעטראגן פאר איינעם, בקיצור יענער האט געלט, און דער טאטע האט מסכים געווען אריינצופירן די טאכטער מיט א קראנקן. האב איך געזאגט פארן טאטן הער, טוסט א גרויסן טעות. פרעגט ער פארוואס, זאג איך אז די מעשה וועט זיין פשוט, זי באקומט דאך נישט דאס געלט, בסך הכל וועסטו דאך לייגן דאס געלט אין דיין טאש, און דאס מיידל העט זיך מארגן דערמאנען, האסט מיך אריינגעפירט מיט א קראנקן, כ'האב דיך אין דער ערד, איך וויל ארויס. יעצט אויך די מחנכות טיטשן זיי מיט אלע צען מכות פון פרעה, ס'לאזט זיך אויס מיט ארבע חושך מיט מכות בכורות, דאס לעבן איז נישט צו לערנען מיט די קינדער, אז ס'איז דא א העפי מערידזש, מ'דארף מאכן די בעסט אוו איט, און קיינער איז זיך היינט נישט דא צו פלאגן און זאגן ווי שלעכט ס'איז און אה, מ'טאר נישט טראכטן, מ'טאר נישט און מ'איז זיין אה און אה טינקער און אלעס, מ'לייגט אריין אזא מין ביטערקייט דערין, בסוף די מיידל איז איין שטיק ביטערניש, גייט זי גראד ארויס, היינט איז דא ליידער, די רבנים זאגן ס'איז דא פינף און דרייסיג פראצענט גיטין, נישט חתונה געהאט מיט א גוד אינטענטשן אין מיינד, און איי מ'פארפירט יענעם א טאכטער, הו קעירס טודעי? מען גנב'עט צו געלט, הו קעירס טודעי? און אפילו ווען מען האט שוין יא חתונה מיט א גוד אינטענטשן אין מיינד, ווייסט מען נישט וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן נארמאל אז ס'זאל קענען ווייטער ארבעטן, איז במילא זעהט עס אזוי אויס. יעצט, איך האב שוין געזאגט די דרשה אסאך מאל, איך האב עס איבערגעזאגט אויף אן אנדערן נוסח מיט אן אנדערן ניגון, איך האב געזאגט מען זאל פרעגן א מיידל צו זי איז געווען מאלעסטעד, און ס'קומט היינט ארויס, זיי זאגן יא, מען פרעגט דעם בחור צו דו ביסט געווען מאלעסטעד, זאגט ער יא, ס'איז אסאך בעסער אז מען הייבט אן אין א ריעל ווארלד, עניוועי, וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, יו געט א קיק אוט אוו דיס, ס'זיצט א בחור און א מיידל ביי א באשאו, און די מיידל פרעגט דעם בחור, דו יו רילי וואנט טו מערי מי? ווייל איך האב יעדן געזאגט מען זאל פרעגן. האט ער געענטפערט, נאו וועי. פרעגט מען אים, איז פארוואס זיצטו דא? זאגט ער, ווייל מיין מאמע האט מיר געזאגט זי וויל מיך זעהן חתונה געהאט. יו וואנא נאו סאמטינג? היינט איז זייער א אפענע וועלט, היינט רעדט יעדער אפען, זיי זאגן דיר אויס דעם אמת, יו דאונט העוו טו בי עפרעיד דעט איט וויל בעקפייער, אדער אזוי ווי מענטשן זאגן, העי אפשר וועגן דעם העט זי מיך נישט וועלן, אז זי וויל דיך נישט וועגן דעם ווייל דו פרעגסט אן אפען קוועסטשען וואס העט זיין? אדער זי העט אמאל פרעגן כ'האב געזעהן האסט דיך געדרייט מיט איינעם מעיבי סאמבאדי טאטשד יו, ביסט אן אשת איש זיצסט דארטן ביי די ארבעט איי דאונט לייק וואט יור דואינג איי מין דערס דערס דערס סאו מעני טינגס אין לייף איף יו קענט טאלק אפען יור פינישד די בעסטע זאך פאר שלום בית איז צו רעדן אפען. פרעגן די מיידל, זאג מיר, דו יו רילי קעיר פאר מי? דו האלטסט אונז האמער עפעס א קאמען דענאמינעיטער? און טאמער איז די ענטפער, אונז האמער גארנישט אין קאמען, נאר מיין טאטע האט געוואלט, צו מיין מאמע האט געוואלט, צו איך וויל דיך אינגאנצן נישט, צו דער'ס נאו ריזען פארוואס אונז זאלמיר חתונה האבן, נאר איך בין אן אלט מיידל און דו ביסט אן אלטער בחור, דען יו שוד ליוו רייט עוועי. אין אזא קעיס דארפסטו דיך אפילו נישט אנטשולדיגן און דארפסט נישט זאגן א גוטן טאג אויך נישט, קאוז פיפל אר היער טו אביוז יו. און אמאל העט די מיידל זאגן דעם אמת, איי וואז רעיפט.

ווייל מ'האט זיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט אז ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דא עפעס העכערס, ס'זיך נישט אויסגעלערנט, האט זי מיר געזאגט. זי איז א פראפעשענעל טיטשער, און זי קען זאגן אז כמעט אלע וועם מ'לערנט היינט אויס, די ערשטע נאכט נאך די חתונה וואוינען זיי נישט מיט'ן מאן, ווייל זי ווערט דאך גראד טמא טומאת נידה, א מסילה, זי קריגט א ברעיק, שטאט פינף טאג, פיר טאג, אבער דאס איז דאס איז נישט וויכטיג, קודם הארסט זי ארום מיט אים אפאר וואכן ביז זי קריגט איר פיריעד. און אויסער דעם וואס דו הארסט ארום איז ער דאך ריין זיי זענען צו אלע שבע ברכות, און מען קומט אהיים יעדע נאכט און מען שלאפט אין בעט און מען דרייט זיך איינער אין צווייטן לעבן אבער מען גייט נישט אריין און מען קומט צו צו השחתה, און די געים איז אן אלטע געים, דאס ברענגט נאך דער שלו' הקדוש וועגן דעם א גאנץ אריכות, און דער שלו' הקדוש זאגט ווי הארב דאס איז אז מען קומט צו צו זרע לבטלה און השחתה, יעצט אז האסט עס געטון אלס בחור האסט דיך אויסגעריבן, ס'איז. געפערליך, ס'איז כאילו מביא מבול לעולם, אבער שטעל דיר פאר ווען דער אייבערשטער געט דיר אזא שיינע זיסע פרוי און דו גייסט עס טון, נו קומט גראד אריין דער סמך מם, ווייל אז ס'נישט דא קיין השראת השכינה בלייבט עס אש און אש, נאכדעם לאזט זיך עס אויס מיט גוטן. און דער יערות דבש ברענגט אויך א גאנץ אריכות וועגן דעם, און נאכדעם זאגט מען דער טאטע האט מיר נישט געגעבן א גוטן שידוך, די מאמע האט מיר נישט געגעבן א גוטן שידוך, דער אייבערשטער שטייט דארט און צינדט אן א פייער, דער באשעפער וואנטס אוט, און אז ער איז אוט איז יעדער אוט. און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, ס'געשעט מורא'דיגע זאכן, איך באקום אינסייד אינפארמעישן פון מחנכות, ס'ממש א שרעק, און זי זאגט מיר נאך מער, די לעסביען מיידלעך נאכדעם וואס זיי וואוינען מיטן מאן ביינאכט גייען זיי נאך בייטאג צו די אלטע פרענדס, היינט מעג מען דאך שוין ווייל זי איז דאך שוין נישט אין סקול, מילא קען דאך איר קיינער נישט נאכקוקן, און די זעלבע מיט די בחורים אויכעט, נאר זי איז נישט אזוי קלאר אין די סוגיא ווייל זי האט צוטון מיט די מיידלעך. אבער די בחורים איז די זעלבע, אזוי ווי ס'בחור'ט זיך אזוי מיידל'ט זיך, אזוי ווי ס'ידער'ט זיך אזוי גור'ט זיך, אזוי איז אלעס, און מ'דארף אויפהערן די אלע שטותים, מיט ארונים זאלי לייב, מ'קריגט זיך, און און מ'ביזי מיט מ'נעמט מיליטער בחורים, רבותי הייבטס אן צו סטרעיטן אוט דעם חינוך, מיט אביסל ספרי מוסר, און אביסל ספרי יראה, און מיט אביסל ליבשאפט, און מ'זאל נישט ארויסווארפן יעדן צווייטן בחור, דער בחור זאל נישט מורען באלד ווערט ער א וויקטעם פון דעם ראש ישיבה'ס נערוועזקייט. דעמאלטס וועט עטס מצליח זיין. און לערנטס אייך אויס וואס איז א הלכה, וואס מען מעג, וואס מען טאר נישט, נישט די פרומע בהמה'שקייטן, די מחנכות וויין. ס'איז חושך מכת בכורות צו וואוינען מיטן מאן. שעים אן יו אלל. ס'איז די גרעסטע פלעזשער וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מען זאל עס טון בטהרה. ס'איז אזא שטארקע תאווה אז דאס האלט צוזאם. אפעסיט דזשענדערס, שטעל דיר פאר עס איז געמאכט פאר א פורפעס צו טוהן עס מיט די רייט מחשבה מיט די רייט טיים און די אלע אלטע מחנכות'ע די אלע דארף מען פייערן. ס'איז געווען א פרוי וואס זי פלעגט געבן שיעורים אויף הלכות נידה און אזאלכע זאכן פאר פרויען, זי האט געהייסן רעבעצען בענדער. באקאנטע פרוי געווען. על כל פנים, איינמאל האט זי געגעבן א שיעור, ס'איז געווען דארט אסאך פרויען, און ס'איז אויך דארט געווען הרב יוסף סאקס'נס ווייב, און יעדער האט אויסגעהערט, און זי האט אפגעזאגט די שיעור, און פלעגט מען ארויפשיקן צעטעלעך, און מ'האט געפרעגט שאלות, און זי האט געענטפערט. האט א פרוי געפרעגט, וויפיל מאל א וואך מעג מען צו דארף מען גיין מיט'ן מאן? האט זי געענטפערט אז מ'דארף גיין צוויי מאל, און מעקסימום דריי מאל, און אויכעט נאר ביינאכט. פארשטייט זיך אז ווען די פרוי איז ריין, ווען זי איז נישט ריין טאר מען נישט. באט עניוועי, זי האט דאס געענטפערט. האט זיך אויפגעשטעלט מיסיס סאקס און געזאגט, ס'איז נישט אמת, מען דארף גיין ווען דער מאן וויל און ער פארלאנגט דארף מען גיין. און ביינאכט איז אויך נישט אמת, נאר אז מען דארף בייטאג לייגט מען ארויף א פירהענגל און מען מאכט טונקל אין צימער. יעצט די דיין סאקס, איך וויל דיר זאגן, יו קען בי ווערי פראוד אוו יור מאדער. יעצט דער יונגערמאן וואס זיין ווייב איז געגאנגען צו דעם שיעור האט מער נישט געלאזט גיין צו די שיעורים, ווייל אז א רעבעצן נעמט זיך פסק'ענען שאלות וויפיל מאל א וואך און וויפיל נישט, דאס איז נישט קיין שיעור, זי איז נישט קיין רב, זי האט נישט קיין הוראה און זי טאר נישט פסק'ענען. און בכלל אזא זאך איז רעדט מען אן א פערסענעל לעוועל, יעדער איז אנדערש געשטימט. יעצט למעשה, אין די גמרא שטייט מען זאל נישט טוהן בייטאג ווייל שמא יראה בה ערוות דבר, אפשר וועט ער זעהן עפעס וואס ער גלייכט נישט אויף איר גוף און ער וועט זיך פארעקלען דערפון, די אלע זאכן וואס די חזל האבן אונז געלערנט איז ס'זאל מוסיף זיין ליבשאפט, נישט מרחק זיין, מאכן א ליילעך מיט א לאך און אזוי וואוינען, פע! גרויליג! ס'איז מנהג פרסיים, אזוי זאגט קלאר דער מגן אברהם, הוא בבגדו והיא בבגדה יוציא ויתן כתובתה. קאוז דערס נאו פילינג אין איט. אפשר וועגן דעם לויפן די תולדות אהרן חברה ארום מיט גערע מיידלעך? ניסים! דו קענסט נישט אומברענגען דעם יצר הרע. יעצט, צו וואוינען בייטאג איז נישט ריכטיג. די גמרא ברענגט אז מונבז המלך האבן געוואוינט בייטאג ווייל זאלן נישט זיין שלעפעריג, זאלן זיין לעבעדיג. אבער אין שלחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז בייטאג נישט. שטייט נאר א תלמיד חכם איז מאפיל בטליתו. האב איך אמאל געזאגט. וואס הייסט א תלמיד חכם? פארוואס טאר א פשוט'ער מענטש נישט מאפיל בטליתו זיין? פארוואס דווקא א תלמיד חכם? איז פשטות איז ווייל ער איז א תלמיד חכם איז ער א ירא שמים און ער וועט נישט קוקן בייטאג ווי מ'טאר נישט, בייטאג אפילו ווען מען איז מאפיל בטליתו קען מען נאך זעהן, אבער דער אמת איז ס'אינגאנצן אן אנדערע דערהער, אונז האמיר היינט תלמידי חכמים יראי שמים? נאו נאו וועי! זענען די גרעסטע נואפים! נא וואס הייסט תלמידי חכמים מאפיל בטליתו? דער תלמיד חכם וואס ער זאגט פארן ווייב ער איז א האולי מאולי, און ער וואוינט נישט נאר משבת לשבת, ער פירט זיך ווי א תלמיד חכם, און וואס געשעט ער קומט איינמאל אהיים פון כולל און ער זעט דאס ווייבעלע איז זייער שיין און ער וויל צופאלן צו איר, האט ער צוויי ברירות אדער גיין אין טוילעט זיך אויסרייבן, אדער מנפנף בטליתו זיין, זאגט אים די גמרא דו ביסט א תלמיד חכם, דו ביסט נישט זאט ווייל דו מאכסט זיך נאר משבת לשבת, איז געב איך דיר א היתר אז דו מעגסט מנפנף בטליתו זיין, אבער דער געווענליכער יונגערמאן ער האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם, ער קען גיין צוויי מאל א נאכט. ער קען גיין דריי מאל א וואך, ער האט נישט קיין פראבלעם, ער קען קען נישט אהיים קומען און זעהן ווי דאס ווייב איז שיין און צופאלן צו איר, דאס איז דער ענין פון א תלמיד חכם איז מנפנף בטליתו. אבער על כל פנים ס'איז נישט ריכטיג אז מ'זאל נוצן דעם היתר, ווייל אפאר שעה ארום וועט זיך דאך זיין מותר צו דיר, און אז דו זאלסט זיין אזוי הונגעריג אז זאלסט דיך נישט קענען צוריקהאלטן איז שווער צו טראכטן. אבער זי האט אזוי געשריגן, זי איז א מקווה אידענע געווען, זי האט עס געשריגן, דאס איז די הלכה. ווער עס האט געהאט גוטע רבנים זיי האבן זיי אויסגעלערנט, קען זיין ס'איז געווען א גוטע בלנית אויך, ווייל זי האט געוואוסט ווען ס'איז א חציצה ווען מ'דארף רייסן שטיקער פון די פרוי און פון די הויט און פון די נעגל, אבער על כל פנים איך וויל מסביר זיין פארן עולם, אונז דארף מיר האבן רבנים וואס זיי זאלן האבן פלייצעס, זאלן קענען מתיר זיין וואס מ'מעג, נישט וואס מ'טאר נישט, מאכטס נישט קיין גדרים מיט קיין סיוגים, ס'שטייט אין פרק מ'זאל מאכן. זיכער זאל מען מאכן, אבער די משוגענע זאכן וואס יעדער האט אריינגעברענגט די פרומקייט, שלמה הערצאג זיצט און רייבט זיך אויס אין מיידל קעמפ אפאר מאל א טאג, אפשר היינט שוין נישט ער איז שוין עלטער, און פאר אונז זאגט ער מען טאר נישט מען טאר נישט מען טאר נישט, ער טאטשט די מיידלעך ער רעדט מיט די מיידלעך ער האט א קאנטעקט מיט זיך, און פאר אונז זאגט ער מען טאר גארנישט, רבותי מען מוז נעמען איבערטוישן דעם גאנצן אינפראסטראקטשער פון בין איש לאשתו, אונז לעבן מיר ווי די חיות. די מיידלעך זענען געווארן חיות, די בחורים זענען נאך גרעסערע חיות, און זנות איז היינט א דזשאוק, און נאך די חתונה איז עס נאך א גרעסערע דזשאוק, איז אויף וואס האט דאס מיידל חתונה? און אויף וואס האט דער בחור חתונה? אז דו גייסט ארום גאנצעטע נעכט שטופן יענעם, און דו גייסט ארום, די מיידל גייט ארום מזנה זיין, סאו וואס איז די איידיע פון מערידזש? ס'איז א שאד אויסצוהאלטן א פרעמדע פרוי, צו גיין זנות קאסט צוואנציג דרייסיג פופציג דאלער, אדער אמאל ביסטו א פרענד מיט איינעם קאסט עס דיך גארנישט. סאו לעטס בי ריעליסטיק רבותי, איך זאג ענק וואס איז אמת, איך זאג ענק וואס איז ריכטיג, ענד יעדער זאל אנהייבן צו טוהן קאנסטראקטיוו, און טאמער איז דא איינער וואס לערנט נארמאל על פי הלכה, טוט מען אים ריקארדן, מען לייגט אים ארויף אויף אלע וואטסעפפס, און מען מאכט דערפון פורים, מאך נישט קיין פורים, דיין לעבן איז דאך אויכעט אין דעם זעלבן שיף, פארוואס מאכסטו פורים פון יענעם? מסביר געווען די גמרא אין שבת. כ'האב געזאגט ס'איז דף קוף יוד חית, איך קען דאך מיך אויך טועה זיין. איך האב באקומען צענליגע קאלס, רב נחום ס'איז שבת דף קוף מם, איינער האט מיך אפגעקאלט איר זענט א ליגנער איר זאגט נאר חזל'ס וואס עקזיסטירט נישט, האב איך אים צוריק געקאלט זאלסט וויסן איך האב געהאט א טעות ס'איז נישט שבת דף קוף יוד חית די מעשה מיט רב חסדא'ן מיט די טעכטער, וואס ווען רב חסדא וואלט ווען געווען היינט מיט די משמרת הצניעות חברה וואלט מען אים זיכער געלייגט אין חרם אזוי רעדט מען צו א טאכטער? רחמנא ליצלן. די די טעכטער האבן אים געדארפט רופן די טשיילד אביוז אויף אים, אנבעליוועבל. דאס איז אבער אונזער הייליגע חזל, און עטס ווילטס עס נישט פעיסן, יו העוו טו פעיס ריאליטי. לאוו און סעקס איז מעיד טו יונייט די פעמילי, טו יונייט א יונג א זכר און א נקיבה, איף יו דאונט דו איט די רייט וועי, יו וויל וויינד אפ געטינג סטאק וויט הוקערס, סאו טוטס א טובה, מ'דארף אלע ארויסווארפן. מען דארף זיך אראפ זעצן מיט די נייע רבנים מיט די יונגע די וואס האבן נאך ווי מען זאגט כח גברא און מען דארף זיי זאגן רבותי לאמיר מאכן א סיסטעם ווער ס'מעג לערנען וויאזוי מען דארף לערנען און אזוי ווייטער ווייל אידך גיסא איז דא רבנים אזוי ווי דער לאנדסבערגער חזר די מיידל האט נישט פארשטאנען ווייל זי איז דאך א בתולה איז זי דאך א אפגעהיטן אידיש קינד זאגט ער איר לאמיר גיין מארגן אינדערפרי און מיר מאכן אן אפוינטמענט כ'וועל דיך טרעפן אין יענעם אין יענעם האטעל און איצעלע פימפ וואסערע רשע ער איז געב איך אים אסאך קרעדיט, ער האט אים ארויסגעווארפן, למעשה אבער ער איז דאך א רב, פייפט ער זיך דאך אויס אויף איצעלע פימפ איז ער אריין אין גיטין, גראד ווען זי ווערט אויס אשת איש קען ער מיט איר שטופן, אנבעליוועבל, דאס איז א קאמיוניטי, דער אייבערשטער ווייסט עטס זענטס אזוי מסרס און מסלף די גאנצע תורה הקדושה וואלט ער עס ענק קיינמאל נישט געגעבן. האט עס געגעבן פאר נארמאלע מענטשן וואס האבן געוואלט הערן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פאר די מיידלעך וואס גייען ארבעטן אין אפיס איז נארמאל א באלעבאס וועט נישט צופאלן צו דיר אינמיטן טאג ווייל דא קומט א דעליווערי דארט קומט א דעליווערי דא קומט א משולח און אזוי האבן זיי עס נישט טון זיי האבן עפעס א וועג וויאזוי זיי טוען עס כ'וועל דיר זאגן כ'האב געזאגט שוין פאר אפאר מאל זיי זענען טויזנט מאל קלוגער פון אונז אונז זעמער אלף און זיי זענען שוין א הונדערט פייוו פלאס אונז זעמער בהמות. סאו איינע פון די וועגן וואס זיי טוען איז זיי זאגן, ביי די וועי ס'דארף היינט קומען א שיפמענט, א דעליווערי, און איינער דארף עס אפווארטן, שוין ווייסט ער דאך שוין אז פינעף אזייגער גייסטו אים געבן נאך א שעה עקסטערע ביז דער דעליווערי וואס ער רעדט דיר איין אז ס'דארף קומען דארף קומען, סאו ס'איז נישט קיין דעליווערי ס'איז גארנישט, ס'איז זיין ערוה וויל ער דיר אריין דעליווערן. רעדט גארנישט פון קיין פעקלעך דעליווערי ס'איז שקר, באט עניוועי וואס ער טוט איז ער האלט דיך אויף, קודם האט ער שוין געזען אז דו זיך. אין אמת'ן דארפסטו דאך נישט בלייבן. כ'מיין, בעיסיקלי די דזשאב איז לאמיר זאגן פון ניין טו פייוו, פארוואס זאלסטו בלייבן דארטן ווייטער? סא זעט ער שוין אז קיין פרינציפל אין לייף האסטו נישט. און נאכדעם למעשה קאלט ער אפ אדער אז ס'איז יא געווען א שיפמענט אדער אז ס'איז נישט געווען א שיפמענט, דאס גייט שוין וויאזוי אמאל, אמאל איז יא דא א שיפמענט אמאל נישט. יעצט קומט די דריטע וואך, הייבט ער אן נאכאמאל די זעלבע, דעמאלטס לאט ער דיך ווארטן נאך א שעה, און ער קומט צוריק אריין, ער זאגט ביידעוועי איך האב פארגעסן דאס און דאס און דאס, און כ'האב דיך אויך פארגעסן, און כ'האב פארגעסן אז דו האסט צוויי דדים מיט וואס מ'קען זיך שפילן, און מיט דיינע האר, און מיט דיין קליטאריס, דעטס די וועי איט גאוס, און איך וויל זאלטס ענק אויסלערנען די אלע טריקס. ווייל איך זאג ענק נאכאמאל, אונז האלט מיר זיך אונז זעמיר קלוגע מענטשן, דער קלוגסטער פון אונז, דער גרעסטער לויער, דער גרעסטער סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט ווערן בטל און מבוטל פאר דעם קלענסטן טיפש פון די פעדאפיילס. זיי האבן ארויס די זאך און זיי האבן וועגן האו טו קעפטשער פיפל, אנבעליוועבל. און וועגן דעם וויל איך דיר זאגן, אז די באס זאגט בלייב דא, זאג מען אנטשולדיגט, איך דארף דא בלייבן, איז דאס נישט דער דזשאב און בלייב געזונט. איי פון וואו וועט זיין פרנסה? צוויי זאכן, קודם דער אייבישטער געבט פרנסה, צווייטנס אז דו'סט זיין א גערעיפטע, דו'סט זיין א בעולת בעל, איז וויפיל דו'סט מאכן דא אויפן דזשאב, אזויפיל וועט דיך קאסטן דיך צו היילן, אזויפיל מער וועט דיך קאסטן די חתונה מיט אלעם, סאו וואטש וואט יור דואינג. יעצט כ'האב אויכעט געוואלט נאכאמאל מסביר זיין אז אמאל איז טאקע יא דא א עכטע דעליווערי, ס'איז דא אן עכטע דעליווערי, נישט אייביג איז עס א פעיק דעליווערי, אזוי ווי טראמפ זאגט פעיק נוז, אמאל איז דא עכטע דעליווערי, און דער יו פי עס מענטש איז א שיינער יונגער בוי, און ער קומט אין מגע ומשא מיטן מיידל, און ס'איז טונקל שוין ווייל מ'שפארט דאך שוין צו דעם סטאר צו די פעקטערי, און מ'דארף אונטערשרייבן אויף זיין הענד העלד די באקס, און מ'כאפט א טאטש, און נאכדעם ווערט נאך א טאטש, און א פאר טעג שפעטער נאך א טאטש, און דעטס די ענד. סאו מען זאל, מען דארף זיין זייער זייער אויפמערקזאם, רבותי די קינדער זענען יונג און זיי ווייסן נישט, און אמאל די עלטערן זענען שוין אויסגעטון פון סעקס ווייל זיי זענען שוין אלט און פארקאלעכט, כאפן זיי נישט אז די מיידל האט א גרויסע ווערד פאר די גאס, סאו בי ווערי קערפול וואט יור דואינג.

פארוואס? פארוואס די גאנצע וועג פון אנדערטהאלבן שעה קאסט זעכציג שקל און דא קאסט עס פופציג? ווייל דאס איז נישט זיין רגילות, דאס איז נישט די געוואוינהייט ווי ער פארט. דאס זעלבע דא אויכעט. עניטינג דעט גאוס אוט אוו די געוואוינהייט פון ניין טו פייוו, וויל איך דיר זאגן, דער'ס א קעטש, דער'ס א הוק, מען האט אריינגעווארפן יעצט אין וואסער א הוק, און מען ווארט א פיש זאל עס א כאפ טאן, ענד היז טעסטינג יו, און בי ווערי קערפול, אמאל וועט ער דיך שיקן זאלסט אויפפיקן עפעס א פעקל פון א שכן צו פון א חבר אין ביזנעס, זאלסטו וויסן דאס איז די זעלבע גימיק, דו האסט נישט וואס צו גיין צו קיינעם, דא ביסטו מער ווייניגער פראטעקטעד, ער האט דיר געגעבן א דזשאב, יו קען סו הים, און היז עפרעיד, אבער ער שיקט דיך צו א חבר, וועט ער זאגן מי נא ספיקא אינגעליש. וואטש וואט יור דואינג, כ'האב איבערגעפיקסט אמאל א מקווה אין די איסט סייד פאר הרב ר' דוד פיינשטיין, ס'איז איבערגעפיקסט, זאגט ער ביי די וועי אז דו קומסט אריין פון די קאנטרי, דו דארפסט אריין קומען ספעשל פון די קאנטרי, בעט ער מיך א טובה איך זאל מיך אנשטעלן און קויפן וואדער פלאג ווייל דאס פעלט נאך אויס צום פיניש, ווייל איך האב עס זיי איבערגעלאזט זיי זאלן עס קויפן און זיי האבן עס נישט געקויפט, זאג איך אים איך וועל עס נישט טוהן, איך זאג דיר צו אז טאמער דארף איך קויפן די וואדער פלאג קום איך אינגאנצן נישט אריין. וואטער פלאג קען מען נישט פיקסן און איך האלט עס נישט ביים קויפן. פרעגט ער מיך איך פארשטיי נישט, גייסט אריין קומען א וועג פון צוויי אהאלב שעה, דו גייסט באצאלן פון דיין קאסע די קאר, פון דיין חשבון באצאלסטו די געז, און צו גיין קויפן אביסל וואטער פלאג וואס איך באצאל וועסטו נישט טון, זאג איך לאמיך אייך אויסלערנען, איך בין נישט שלאק שמש אין די קהילה, א זאך וואס קיינער קען נישט, צו ס'דא ווייניג מענטשן וואס זיי קענען. ווען מ'דארף דארט שטיין און וואטשן, וועל איך וואטשן טווענטי פאר אווערס, איך האב נישט קיין פראבלעם, אבער איין אינטש ארויס פון מיינע גלייזן, ווייל איר האט נישט דעם ארבייטער, צו איר זענט פויל צו דינגען א מענטש זאל עס גיין קויפן, דעטס נאט מיי פראבלעם, דאס איז שוין דיני ממונות. עניוועי, דאס זעלבע זאלסטו וויסן, מיידל טייערע, אדער אפילו ווייבל טייערע, האסט באקומען א דזשאב, עניטינג דעט גאוס אוט פראם די דזשאב, אין א דיפרענט פלעיס, אר טו סטעי דער אלאון, זאלסטו וויסן דאס איז ניס ענד הי נאוס האו טו דא איט. זאלסט אויך נישט פארגעסן ער איז פערציג יאר עלטער פון דיר אדער דרייסיג יאר און ער האט שוין מיט אסאך מיידלעך ארום געהוליעט און האט שוין אסאך אומגליקליכע קינדער געמאכט אויף די וועלט און דו ביסט נאך ווי מען זאגט א נולי וועד דו האסט יעצט ערשט חתונה געהאט צו דו ביסט נאך א נולי אוט אוו סקול דו קענסט נישט די חברה. כ'האב שוין פארציילט איך האב געמאכט דא עפעס א מקווה. און כ'האב אליין משנה געווען די מענער מקווה, און כ'האב געלייגט אונטער דעם טאר אזוי ווי מען דארף אז ס'זאל זיין ווי מען זאגט וואטער פרוף. קיצור דער אינדזשעניר קומט אן צוויי טאג שפעטער און זעהט עס, און ער רעגט זיך און הייבט אן צו שרייען ס'וועט נישט זיין גוט, ס'וועט אריין קומען וואסער, ס'איז נישט וואטער פרוף, זאג איך אים אנטשולדיגט כ'האב געמאכט וואטער פרוף, פרעגט ער וויאזוי האסטו געוואוסט דאס צו מאכן, זאג איך כ'על דיר זאגן די אמת, דאס איז די צווייטע מקווה וואס איך בוי אין מיין לעבן, אויף די ערשטע האב איך מיך גוט גוט געלערנט, און דאס איז שוין די צווייטע, יעצט קען איך שוין. די זעלבע אויך זאלסטו אייביג געדענקען דו מיידעלע און דו יונג ווייבעלע, דו ביסט ניי, אונז האמיר געהאט שוין אפאר קעיסעס, אונז האמיר זיך שוין געהאט אויף וואס צו לערנען, טעיק איט פראם די פראפעשענעלס ענד פראם די פיפעל דעט העוו עקספיריענס. כ'האב מיך אסאך מאל געוואונדערט וויאזוי ר' נחמן אזא קדוש וטהור זאל זיצן אזוי געדולדיג אין זיין קבר און ער זאל צולאזן די אלע זנות. כ'האב עס נישט געקענט אויספיגערן. די גמרא זאגט בעון חיים מתים נחטטים אז די לעבעדיגע זינדיגן זענען די מתים רייסט מען ארויס פון זייער קבר. יעצט זעה איך דא צעטלעך אין ירושלים אז ס'איז געווען זייער א קאלטער ווינטער ס'האט אסאך גערעגנט און דארט ווי מ'האט געוואלט גראבן אויף צו בויען יעדער וויל דאך בויען אויפן בית החיים נאנט איז דארטן האבן זיך געוואלגערט גולגולות'ער ס'האט זיך געטוהן דארטן אויף טישן אויף בענק. און בית דין האט גע'פסק'נט אז מ'טאר נישט דארטן גראבן. ברוך השם, אבי ר' נחמן האט זיך אויפגעוועקט, מ'האט אזויפיל זנות אוועקגעטון, ברוך השם, כ'האב הנאה דאס צו הערן. יעצט ביי חסידים העלפט דיך גארנישט, איך געדענק ווען איך האב געמאכט די מקווה דארטן, האט מען געטראפן דארטן ביינער, כ'דענק איינמאל איז מען געקומען פאררעכטן א עלעקטער פאול איז געווען פול מיט ביינער, מ'האט געמאכט א לוויה פאר זיי, האב איך אייביג געטענה'ט ווי מעג מען דא בויען, ווייל דו ווילסט זיין סמוך ונראה צו ר' נחמן? נאר גארנישט. ס'איז נישט קיין קלענערע עוולה ווי דאס אז מ'גייט מיט זונות. ס'איז די זעלבע עוולה אויף ר' נחמנ'ס נאמען. אין די זעלבע צייט וויל איך זאגן אז ס'איז נישט קיין קלענערע עוולה ווי דאס וואס ס'גייט דארטן פאר אן אומגליק וואס ס'איז נישט דא קיין כשר'ע פרוי מקווה, און דער שייגעץ ראטה זאגט אז אלעס איז כשר. איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב עס געבויעט, מ'האט עס אנגעפילט די ערב ראש השנה מיט שאובין וואסער, און איך האב געבעטן זאלן עס נישט טון, אבער אזוי ווי דער רבי דאך פאר אלעם, האט מען עס יא געטון. און היינט בין איך כמעט ווי זיכער, כ'האב מיר מיינע הוכחות, אז מען נוצט עס פאר פרויען. סאו דאס איז א פראבלעם אז מען גראבט אויף ר' נחמנ'ס ביינער? א הפקר יונג ווי דער מהר ס ראטה, געגעבן אלע יארן טרייפות צו עסן דארט, איך בין געזעסן א גאנצן ווינטער, מען האט אריינגעברענגט פון דרויסן וואס מען האט געוואלט, און די שחיטה האט אויך נישט געטויגט, ס'איז דא איינער לאזט זיך קאסטן פאר אומאן וואמאן, ער איז א גרויסער עושר פון מאנסי, יעצט הער איך די לאו סיסטעם קאראפט מיט אים אלסאו, ער מיינט אויכעט אז קודם קומט די רבי און קומט חלילה גאט, כ'האב אים געזאגט אייביג. די שחיטה טויג נישט, ער געט אויס מיליאנען פאר די שחיטה, שחיטה האט נישט געטויגט, מיר האט געזאגט דער וואס איז אראפגעקומען פון די עדה, חיים לעזער מייזעלס, האט מיר געזאגט זייער קלאר אז מיר געווען אין פאלטאווא, מען האט גע'שחט'ן דארט, זאגט ער נחום דאס איז נישט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, פארוואס מען קען נישט, מען מוז איבערדרייען די בהמות, ס'פאלט אראפ, ס'כאפט א זעץ אין קאפ, מען קען נישט טון וואס מען וויל דא, מען נעמט גרויסע בהמות, מען האט גענומען העק און די גוים האבן עס געהאקט, ס'איז געווען לעבעדיג דארט. עניוועי, יעדע זאך וואס ס'גייט ארויס פונעם סיסטעם האט א פראבלעם, און דאס האט א סיריעס פראבלעם. איינער שטיינער, שיינער, כ'ווייס וויאזוי ער הייסט, ער מיינט אויכעט אז גאט קומט נאכן רבי'ן חס ושלום, לאזט זיך קאסטן פאר די אלע טרייפות און פאר די אלע זונות מיט אלעמען, משוגע מטורף. רעדט דאך דא איינער פון די גרויסע משמרת הפופיק חברה, און. איך האב נישט געוואוסט ווער יענער איז, ער זעהט אויס האט געוואוסט ווער איך בין, קיצור ער קומט צו, ער באגריסט מיר, ער פרעגט העלאו, האו אר יו, איך האב מורא געהאט ער וויל מיך טאטשן, זאג איך אים ר' איד איך בין אן אלטער איד, מיט מיר הייבט נישט אן, קיצור זאגט ער ניין איך וויל דיר עפעס פארציילן, אונז הער מיר אויס אייער האטליין, איר זענט טאקע דער שולחן ערוך קעגן מנוולות, פארציילט ער מיר א מעשה אזוי, א טאטע קומט. צו און ער דערציילט אים עפעס, מיין זון געפעלט מיר נישט, ער פירט זיך עפעס אויף נישט ווי עס דארף צו זיין, יעצט ווייסן מיר דאך שוין גראד וואס דאס איז, האב איך אים געזאגט, מסתם טשעפעט איינער מיט אים, איך וועל דיך שיקן צו א מענטש וואס ער פארשטייט צו דעם וויאזוי ארויסצונעמען פון קינדער זאכן, און נאכדעם וועלן מיר רעדן. קיצור, האט ער אים געשיקט צו א מענטש, און ער זאגט פאר דעם יונגל, הער אויס, איך קען דיך נישט, דו קענסט מיך נישט, דו קענסט רעדן צו מיר זייער אפן, זייער קלאר, זאגט ער, כ'האב א פעטער וואס די לעצטע צוויי חדשים ציט ער מיר אראפ די הויזן און טוט מיט מיר וואס מען טאר נישט. שוין, בקיצור, ער רופט דעם פעטער אריבער, און דער פעטער זאגט, ס'איז אמת, האסט אזא שיין יונגעלע, איך האב מיך לעצטנס שטארק פארלוירן, און איך ווייס באמת נישט וואס צו זאגן, איך וויל דיך בעטן א טובה, איך גיי גיין פאר טיפולים, איך גיי העלפן פאר דיין זון זאל גיין פאר טיפולים, אבער דאס מיך איינזעצן, ברעכסט אונטער מיין גאנצע שטוב. שרייט ער אים צוריק, זאג מיר נאר, דו האסט גענומען אזא יונג ביימל און דו האסט אים אויסגעהאקט, גידע ארז בלבנון, האסט גענומען א טענענבוים, דו האסט אים צוהאקט, זאגט ער אים, איך הער וואס דו זאגסט. כ'וועל דיר געבן פאר טיפולים. און זיי גייען ביידע פאר טיפולים. נישט צו די זעלבע פלאץ, אבער מ'באצאלט ביידע. ס'איז א מורא'דיגע זאך. ער זאגט אונז, הערטס מיר אייך אויס. אונז האמיר ארויס דעם יסוד קלאר. ווען א קינד נעמט זיך אביסל וואקלען, האט אים איינער געוואקלט די מעשה. שוין, זאגט ער, אונז מוז מען אייך געבן קרעדיט. כאטשיג לכתחילה האט דיך יעדער געווען ברוגז. ס'איז, וויאזוי הייסט עס, די אלע שטותים, מניוולת מיט מעשות. ס'איז גארנישט קיין מניוולת. זאגט ער זעסט אונז ווייסט מען פונקטליך ווי דו ביסט ווי דו דרייסט דיך אונז האמער בלשים וואס זיי גייען דיר נאך פיר און צוואנציג שעה אבער אונז האמיר יעדן אנגעזאגט א ווארט זאל מען אים נישט זאגן דער מענטש האט געראטעוועט דעם ציבור ביודעים ובלא יודעים האב איך אים געזאגט איך וויל דיר זאגן אויב דו גייסט מיר טאקע נאך וויל איך דיר זאגן אז אפשר קומסטו קוקן די מקווה ווי איך בוי האב איך אזוי געלאכט ער זאגט אונז זעמער דארט געווען כ'על אייך זאגן ווי ער בויט עס ער בויט עס אין א בית מדרש וואס הייסט בית דוד אונטן אין בעיסמענט. די משוגעים וואס זיי האלטן, שטעל דיר פאר אז דער הייליגער באשעפער ווייסט נישט יעדע מעשה מחשבה און דיבור פון א מענטש, איז דאך ממש משוגעים, ווייל ארייט מחשבות ווייסט נישט די משמרת הפיפיק ווייל זיי זענען דאך מענטשן, אבער די דיבור און מעשה זעה איך אז זיי ווייסן פונקטליך, אינמיטן רעדן האט ער עטליכע מאל גענוצט פרעיזעס וואס איך האב גענוצט די וואך, אנבעליוועבל, עניוועי. ס'האט מיר דערציילט איינער ווען אונז האמיר זיך ארומגעשלאגן, געגאנגען משה דוד נידריקמאן מיט. נע, די גאנצע סאקמערע קאקמערע חברה, זיי האבן צוזאמגערעדט אויף מיר אלע לגיונות, און זיי האבן געהייערט, זיי האבן געזאגט אז מ'זאל מיר נאכקוקן, זיי האבן געקוקט, כ'האב באקומען צעטלעך פון די אלע מיינע בענק אקאונטס אז די גאווערמענט האט אריינגעקוקט דערין, זיי האבן געוואלט מסר'ן, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, ס'מוסרים פון די ערשטע קלאס, מרמור'ישע ביליגע פאוער. דאס איז וואס זיי זענען? דאס עפעס נארמאלע מענטשן? יא, זיי האבן אלעס געטרייט. עניוועי, כ'האב זיי נאר געזאגט איך וואלט אים געמאכט אן אפער. וואס דארף איך צאלן געלט פאר א קאר אין די טויזענטערס, און עטץ צאלטס געלט? אפשר קען מען פארן אינאיינעם? כ'על ענק מיטנעמען וואו איך גיי, איך האב נישט קיין פראבלעם. כ'האב ענק שוין פארציילט די מעשה אמאל, איגער מענטשן, זיי האבן געפירט לוויות דורך די גרעניץ פון אונגערן אויף ראמעניע, און ס'איז נישט געווען קיין לוויה, ס'איז געווען מ'האט געשמוגלט. איינמאל איז געקומען דער גרויסער נאטשאלניק, און ער האט געוואלט זעהן וואס ס'גייט דא פאר, האט ער געזעהן אז קיינער וויינט נישט, האט ער געהייסן מ'זאל עפענען, און מ'האט געטראפן אז מ'שווערצט גאלד מיט זילבער, און יעדער האט זיך גענומען וויינען, האט ער געזאגט אזוי, ווען עטס וויינטס ווען פריער, וואלט עטס יעצט נישט געדארפט וויינען, אזוי ווי עטס האט פריער נישט געוויינט, העט עטס יעצט וויינען, דאס זעלבע דא, כ'האב אים געבעטן אז מ'טאטשט קינדער, כ'האב אים געבעטן מ'ווארפט ארויס קינדער, מ'דארף עס אפשטעלן, עטס האטס נישט געגלייבט, אונז זעמיר געגאנגען ווארלד ווייד צו אלע גאווערמענטס און מ'האט קאמפלעינט. מען האט מיטגענומען די טעלעוויזשענס, מען האט מיטגענומען יעדן, יעצט טוט זיך א גאנצע מעשה, די גאווערמענט פארלאנגט אז מען זאל לערנען LGBT. איז זיי שוין, יעצט פארלאנגען זיי שוין אלעס, זיי ווילן האבן געהעריגע גוי'אישע קוריקולעמס, און איך האב אים געבעטן לאמיר זען ס'זאל נישט צוקומען צו די גאווערמענט, ווייל דאן מוז מען אלע חלילה צושפארן די ישיבות, אזוי ווי מען האט געמוזט טון אינדערהיים, צוגעשפארט די טעלזער ישיבה ווייל די גאווערמענט האט געוואלט מען זאל לערנען ענגליש. ס'איז נישט וויכטיג, יעצט זענט עטס אויף צרות. יעצט קודם האבן זיי זיך גענומען אויף וויזשניץ, זיי האבן געזאגט אז וויזשניץ לערנט נישט די געהעריגע קעריקולעמס, מען לערנט נישט מיט די מיידלעך וואס זיי דארפן קענען. און אין אייוועקס לערנט מען נישט LGBT. וואס דאס איז דאך טאקע א משוגעת, וועגן דעם האב איך ענק געבעטן לאמיר נישט לאזן די רעגירונג אריינקומען אין חינוך, האט עטץ געזאגט ניין, אונז פייף מיר דיר אן, אונז צו מיר טאטשן קינדער, נו, יעצט גיי טאטש קינדער. ס'איז נישט דא קיין ישיבה, ס'העט שוין נישט זיין קיין מיידל סקול, ס'העט שוין נישט זיין קיין תלמוד תורה, עסטע גיין טאטשן קינדער, עסטע ארויסווארפן קינדער ווען ד'עסט וועלן, רבותי עטס האטס פארלוירן די מלחמה, טראסט מי, מ'האמער אלע פארלוירן, כלל ישראל האט אויך פארלוירן, אמאל האט מען געוויסט יעדער קען לערנען וואס ער וויל, יעצט סו'ט מען וויזשניץ ווייל זיי לערנען נישט די אלע זאכן, ס'עט זיי גארנישט העלפן, ס'איז א פעדערל לאו איבער גאנץ ענגלאנד, ס'איז א פעדערל לאו איבער אמעריקע, זיי וועלן זיך דא אויך אריינמישן. עטס זענטס געלאפן כאפן אפאר טאלער און זאגן אז נישט דער אייבישטער האט באשאפן חלילה די וועלט, ניין עס איז דא נאך א שיטה, נו נו יעצט העט עטס האבן ענקערע שיטות, העטס האבן די שיטה הקדושה, עטס העטס האבן אלעס אין דר'ערד, די געים איז אווער ענד יו לאסט ענד אנפארטשענעטלי ווי אלל לאסט טוגעדער, באט טראסט מי. בעסער מען זאל לערנען פון LGBT מען זאל זאגן אז דאס איז א שמוציגע זאך און מען זאל מסביר זיין דעם עולם די שמוציגקייט און נישט באהאלט אלעס ווייל נאכדעם זיך איינער אנכאפן ביים קאפ א מיידל העי פארוואס האט חתונה א יונגל מיט א מיידעל די אפעסיט סעקס הא פארוואס האט מען נישט חתונה א יונגל מיט א יונגל א מיידעל מיט א מיידעל ווי העוו טו טיטש די פיפעל אונז לעבן מיר אין נח'ס צייט די וועלט גייט אונטערגיין. שטייט דארט אין מדרש רבה, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געברענגט דעם מבול שהיו כותבין כתובה לזכר, אזוי ווי היינט, עטס מיינטס ס'עט זיין אנדערש, די וועלט וועט אונטערגיין, עטס עטס אלע גיין אין דר'ערד, טראסט מי, די אלע חזירים, און די אלע וואס האבן צוגעפירט צו דעם, די וועלן גיין אין דר'ערד, ענד דעטס איט, און יעצט וועט עטס ענק אויסלערנען, עטס עטס אמאל געמיינט אז סאטמאר האט באשאפן די וועלט, קען זיין וועגן דעם האט עטס נישט געוואלט מען זאל לערנען בראשית ברא אלקים, ווייל זיי האלטן מען זאל לערנען סאטמאר האט באשאפן די וועלט און זיי פירן די וועלט, עטס האטס עס נישט באשאפן און עטס פירט עס נישט, האט עס געפירט טיף טייער אין דער ערד. יעצט עס קען זיין אז די גאנצע זאך האט צו טוהן מיט דעם וואס ס'איז נישט דא קיין מקווה, ס'קאלן מיך אפ כסדר אינגעלייט, ס'איז אמת אז ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי גייען נישט אין מקווה, ס'איז דא פרויען וואס זיי גייען נישט, זיי קאלן מיך אפ, זיי זאגן בדידי הוה עובדא מיין ווייב איז אויך נישט געגאנגען אפאר חדשים און אפאר יאר, איך זאג נאכאמאל פאר ענגלאנד, עטס עטס מוזן אנטלויפן פון דארט אזוי ווי מ'איז אנטלאפן אין פארטין ניינטיס ערגעץ, פון די מידל פיפטין הונדרעדס. איך זאג ענק נאכאמאל, זעצטס ענק אראפ און בויעטס א מקווה, דאס איז די שמירה אויף די שטאט, און אז נישט וועט עטס אויסזען ביטערליך, טראסט מיר. איך זאג נאכאמאל מען דארף בויען די מקווה, נאכאמאל יעדער הערט און יעדער זאגט איך בין גערעכט, אבער ס'איז נישט דא קיינער וואס ס'קען אראפלייגן די פיס און זאגן אהה רבותי, קיין ווייטער פארט מען נישט ביז לאנג ס'איז נישט דא קיין מקווה. איך האלט אז די אינגעלייט זאלן גיין פראטעסטירן אין פראנט פון פאדעווע'ס הויז און אין פראנט פון כדתיא און מ'עט גיין שיקן דארטן די טעלעוויזשאנס און עט די ענד אוו די דעי מ'זאל אלע אנהייבן צו זעהן דער איז סיריעס ביזנעס אונז האמיר נישט קיין מורא פאר די אלע זאכן אונז האמיר נישט קיין מורא צו מאכן א פראטעסט די תלמידים פון דברי יואל ער האט אונז אויסגעלערנט די גמרא זאגט זעקנו בצנעא ולא נענינו מ'האמיר געשריגן באהאלטען און מ'האט אונז נישט געענטפערט איז די עצה נצא ברחוב העיר. דעטס איט. אזוי געווען א גאנצע צייט אין ארץ ישראל, היינט זיץ איך דא אויף רחוב יפו, רחוב יפו צוויי און אַכציק, מען האט מיר געגעבן א דירה דא ווייל אין דארטן ווי איך מאך די מקווה אין בית וגן איז צו ווייט ארויס פון געזעלשאפט, דא בין איך צווישן געזעלשאפט האט מען מיר געגעבן דא א דירה, דער איד האט א הויז דא און ער האט מיר געגעבן דא א דירה. דא איז זייער גוט, ס'איז אראונד די קארנער פון דעם היימישן עולם. עניוועי, זיץ איך דא און איך רו מיך אפ, די זון שיינט, ס'איז כחם השמש בגבורתו, און איך זיץ. קומט דא דורך עפעס א אינגערמאן, א בחור, א ליטווישער בחור, אראפגעבויגענעם הוט, זאגט ער מיר, טעל מי אר יו ראביי ראזענבערג? זאג איך אים, ראזענבערג בין איך, ווייסט איך בין א ראביי, ווייל רופט מיך יעדער ראביי און איך האב נאכנישט קיין שול וואו צו דאווענען. באט עניוועי, זאגט ער מיר, יא איך בין ראזענבערג, זאגט ער, איך וויל דיר זאגן, איך הער דיך אויס, ביסט א ספעשל פערסאן. הלוואי ווען איך קען דיך ווען אפאר יאר צוריק, כ'האב גענומען אין מאנסי א היטש אפאר יאר צוריק מיט איינעם און ער האט נישט געוואוסט זיך צו האלטן די הענט ביי זיך, ער האט מיך גראד אויפגעזיפערט און געטון וואס מ'האט נישט געטארט, זייט דעמאלטס בין איך נישט אקעי, פרעג איך אים גייסט כאטש פאר העלפ? זאגט ער שור, סינס איי ליסען טו יו איי גאו פאר העלפ, איך לערן דא אין די ישיבה, ער האט געזאגט וועלכע אויכעט אבער דאס איז נישט וויכטיג, און ער זאגט מיר איך קום יעצט פון העלפ יעדע וואך, פרעג איך אים ווער צאלט פאר דעם, זאגט ער הו, מיי פאדער, ס'קאסט אים שווערע געלטער די העלפ. זאגט ער, און פרעג איך אים און איז איט ווארקינג? זאגט ער וועל איים נאט עז ענגרי עז איי יוזט טו בי, איים מאטש מאר קאם, ענד דעטס איט. רבותי, עטס גייטס ענק אויסלערנען. הע, ווער וואס עטס האטס געוואלט טוהן די גרעסטע פארברעך פון כלל ישראל האט עטס געוואלט טוהן אז די חזירים זאלן ווייטער האבן העדס אפ און זאלן קענען טוהן וואס זיי ווילן, יו דיד די ווארסט אוו די ווארסט. ס'האט נישט גענומען א מענטש סתם אים צו באגראבן, ס'האט גענומען א מישאן, האטס עטס געוואלט אין דער ערד לייגן, און למעשה אל תירא מפחד פתאום. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, זאלטס אלע גיין אין דער ערד ווער ס'האט מיך גערוידעפט, זאל האבן אזא מיעסן סוף, אזוי ווי קורח ועדתו, ווייל עטס האטס נישט מיך גערוידעפט, עטס האטס גערוידעפט כלל ישראל, עטס האטס גערוידעפט די אידישע קינדער, דער צוקונפט. פון כלל ישראל, און עטס האטס גערוידעפט דעם אייבערשטן און קדושתן של ישראל. יעצט איז שוין ווידער דא אן אודי אן אווער דראג איינע קליין דער חיה דער טאטע איז זייער א גרויסער עושר און. זי האט שוין פרובירט דאנערשטאג זיך צו נעמען דאס לעבן און מען האט זי יא געקענט ראטעווען און נאכדעם האט זי עס נאכאמאל געטון. ווי איך הער איז עס א בארא פארקער פאמיליע אבער זי האט נישט געוואוינט ביי די עלטערן. אבער דער אמת איז ס'געשעהט נישט די אלע זאכן ס'איז סתם מיין אימעדזשינעישן הילוסענעישן יונייטעד נעישן דר'ערדליגערס. דאס ווייס איך נישט וועט זיך יעצט שליימע'ס ווייל מיין קאזין מענדי דאווענטס אויף שיקן א רפואה שלימה ער איז אין שפיטאל ער האט עפעס אן אפערעישן פונקטליך אויף וואס ער האט ווייס איך נישט קען זיין ער טוט די זעלבע זאך ווי דער שטיין, איך ווייס נישט כ'בין אים נישט חושד ער איז נישט אזוי משוגע כלל ישראל איז מיליאנען מענטשן האמיר נאר איין אזא משוגענעם דעם שבת זענען געווען געסט פון מאנטריאל אין וויזשניץ און זיי האבן געזאגט פאר מיין קאזין שלום'ען העטס אף טו יו דיין קאזין האט געווינען די מערכה בגדול און זיי זאגן אויכעט אז דער ג'יבור האט האט געוואלט מאכן א פסל'ע מקווה כשר, דער סקולענער רבי'נס זון שייע יענקל האט אים געוואלט צוהעלפן, זאגט ער זיין נאמען איז אנגעפרעגט אין מאנטריאל, ווייל ברוך השם דעמאלטס האט מען געטיילט יעדע פרוי א צעטל זאל נישט גיין אין די מקווה און קיינער איז נישט געגאנגען, די מקווה האט זיך צוגעשפארט און עפעס א איד האט מנדב געווען א בילדינג און געס וואט מען האט געטראפן א מים חיים דארט. Wow! פרעגט מיך איינער וואס דארף יעדער וויסן אז דיין טאטע האט געהייסן משה צבי מנחם נחום וואס דארף יעדער וויסן מען האט דאך געשטעלט א א גאנצע מנין. סאו איך לאמיך דיר עפעס זאגן, אונז גלייבן מיר דאך אין השגחה פרטית, און דער תניא זאגט אז שטייט אין זוהר נודע בשערים בעלה כל חד לפום מאן דמשער בליביה, וויפיל ער וויל זעהן דעם אייבערשטן און וויפיל ער וויל זעהן השגחה פרטית אזויפיל זעהט ער, ווילסט נישט זעהן ווילסט נישט טראכטן טראכט נישט, איך וויל יא טראכטן, איך זעה אז איך האב איבערגעלאזט מיין טאטנ'ס יארצייט און ער האט מיר צוגעשטעלט א מנין אין בית החיים אאוט אוו די בלו, זאלסטו וויסן מיין טאטע מיהט זיך פאר מיר און מיין טאטע וויל מיין קדיש, פראוד אז איך בין געקומען דא, און ברוך השם די ארבעט גייט גוט און ס'זאל ווייטער גיין ביז מ'עט עס קענען ענדיגן. יעצט כ'על נאכאמאל רעדן א שיעור וועגן לא תנחשו לא תעוננו ווען מ'מעג ווען מ'טאר נישט, ווייל אסאך מאל ווען מ'טוט אין די זאכן קען עס אמאל זיך שפילן אין לא תנחשו ולא תעוננו, אבער כ'האב באמת נישט יעצט די צייט דערפאר, היינט זונטאג האט מען נישט געדארפט ארבעטן, האט מען מיך גערופן אויף א מקווה אין אשדוד עס הייסט. יעצט געדענק איך שוין אפילו נישט, און איך בין יעצט אויפן וועג דארט, איך האב באמת נישט קיין צייט, איך וועל אבער אנקומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט איז דא א טאטע וואס רעגט זיך, זיין זון קומט אהיים, א יונג יונגל פון צען יאר, זאגט ער פארן אנדערן ברודער, דו שמאק. קיצער רעגט ער זיך, פרעגט ער עס יונגל פון ווי האסטו דאס אויפגעפיקט? געזאגט. זאגט ער אין חדר רופט יעדער אזוי איינער דעם צווייטן, אוי אדרבא דער מלמד איז דאך נישט דא צו לערנען יראת שמים, האב איך אים געזאגט דו דארפסט מסביר זיין פארן קינד אז דאס איז א מיעס ווארט וואטעווער איט מיענס ער מוז עס נישט פארשטיין און ס'איז א מיעס ווארט ער'ט אליין וויסן ער'ט עס מסביר זיין. און פרעגט ער מיך צוריק און וואס איז מיט א פופיק, און וואס איז מיט א תחת, זאג איך אים א פופיק איז א נארמאל ווארט אזוי האט מען עס א נאמען געגעבן, מען זאגט שבת ביים טיש געב פופיקלעך.

טו סטארט מאלעסטינג טשילדרען ממילא מוז מען עס לערנען עז סון עז דעיר בארן, כ'מיין ביי סיקס מאנטס האט מיר שוין געזאגט אמאל א דאקטער אין אסטרעליע אז ער האט אפילו רעיפס אין סיקס מאנטס אולד, סאו דזשאסט קיעפ קול ענד דעטס איט, און אז איינעם געפעלט עס נישט איך זאג יעדן איינעם איך האב ענק נישט געצווינגען זאלסט קאלן און קאסט געלט דער קאל ענד יו דאנט העוו טו ליסן, איים נאט היער טו שאו אף איך האב נאך א ליסנער צו איך האב ווייניגער א ליסנער, און דו'סט אראפלייגן כ'על אפילו נישט וויסן. אנד איים נאט היר טו ברעג אבאוט איט, איי דזשאסט וואנט טו טעל יו, דו טוסט מיר נישט קיין טובה, סאו דאונט האונד אן מי. ס'דא עפעס א משוגענער האט אריין געשריבן אויף איינע פון די וואטסאפס און כ'האב צוריק געענטפערט. ער זאגט ס'איז דא איין קעיס איז אזוי ווי למשל ס'איז דא א באמפ אויפן fdr בין איך מודיע פאר לאס אנדזשעלעס אז ס'איז דא א באמפ ווער איז אינטערעסירט. זאג איך אים קודם כל די לעצטע וואך אליינס איז געווען אפאר קעיסעס, ס'איז געווען עפשטיין, מענדלאוויטש, ס'איז געווען א ראביי פון איין און פֿערציק וואס האט אימפרעגנעיטעד א צוועלף יעריג מיידל, און איך רעכן אים אויס נאך און נאך, שרייבן זיי אלע צוריק נחום דו מאכסט דיך משוגע מיט יענעם, לאז ער הענגען, איין קעיס איז מער ווי צופיל, און די וואך אליינס איז געווען פֿיר קעיסעס, און אז ס'געשעהט אין פלארידע מיינט נישט ס'קען נישט געשעהן אין ניו יארק, און מ'דארף רעדן דערפון, און איך זאג אים אויך, כ'האב אים געשריבן, איך נעם דיך אראפ פון מיין. וואטסעפפ און אז דו האסט פראבלעמס יו דאנט העוו טו קאנסאלט מיט מיר גיי צו א דאקטער. און מ'האמער דא יעצט א קעיס פון א מיידל וואס האט זיך אווער דראגט אליין און זי געשטארבן, און מ'האמער דא אין ארץ ישראל ווי איך בין יעצט האט מען דא צוויי קעיסעס, מ'האט זיי ביידע איינגעזעצט, איינער האט די אייגענע ארבייטערס מאלעסטעד, כ'האב גערעדט דערפון באריכות. זאגן מיר אלע, דו מאכסט דיך משוגע מיט יענעם? איין קעיס איז מאר דען אינאף, דו דארפסט ברענגען מער קעיסעס? האב איך יענעם געזאגט, יור רייט, קען נישט מיט יעדן משוגענעם זיך איינ'טענה'ן. איינער זאגט גראדע אז ער הייסט פרענקל, ס'איז געווען איינער פרענקל, האט געארבעט אין א העלט פוד סטאר א האלב יאר צוריק, האט אריינגעשלעפט א בחור, און דער ארבייטער האט גראד קאאפערירט, ער האט געגעבן די ווידיאו פאר די פאליס, מען האט אים ארויסגעווארפן, היינט הער איך ארבעט מען אין אן אנדערן סטאר, און ס'דא א אינגערמאן ס'האט מיך אפגעקאלט ער האט שוין לאנג חתונה געהאט, ווען ער גייט דורך דעם סטאר פילט ער יענעמס וואס יענער האט מיט אים געטוהן, ענד הי העז מורא'דיגע פעין. דאס איז וואס דא גייט פאר, ער האט א פראבלעם, ס'איז ניבול פה, ניבול פה איז אז עס האט געפלאצט א א שטיקל ראוד איז אויפגעהאקט אין עף די אר דארף עס ענגלאנד וויסן צו דארף עס קאליפארניע וויסן, איך וויל ענק זאגן סאקמער קאקמער איר האט א פראבלעם, איך האב אויך געלערנט אין סענדהערסט איך קען. אלע ענקערע תכסיסי מלחמה. סאו איך ווייס וואס עטץ ווילטס, יו וואנט טו קיפ מי ביזי, איך בין פארנומען, זייטס געבענטשט. איז די מענער מקווה האט מען געמאכט שמאל אַכציק צענטימעטער, אַכציק צענטימעטער איז א דזשאוק, ס'איז אפילו נישט קיין דריי פיס, בקיצור האב איך יענעם געזאגט הער מיך אויס, דו ווילסט מאכן אזא מענער מקווה, זוך דיר אן אנדערן ווייל איך מאך עס נישט, זאגט ער ניין פארוואס די ארקיטעקט שמארקיטעקט, זאג איך מען האט יעצט גערעיפט א קינד אין א בית מדרש דא. אין א אין א מקווה געגאנגען ער האט זיך נאכגעפרעגט ער געהערט ס'איז אמת פרעגט ער וואס קען מען טוהן די פלאנען פערטיג זאג איך וויל איך דיר ווייזן וואס מען טוהט זעהסט די וואנט דארף גיין גראד מען מאכט עס פֿאָרטי פֿײַוו דעגריס שיעף האסטו געוואונען אונטן א מרחק פון בערך צוויי מעטער און די מענער וועלן קענען גיין אויף א נידריגערע זייט און די קינדער אויף א העכערע זייט. ס'איז עפעס אזוי שיין געלונגען, כ'האב קיינעם נישט געפרעגט, איך טו דאך נישט, די גמרא זאגט הני עבדין בישין בתר דעבדין מתמלכין, די שמוציגע קנעכט נאכדעם וואס זיי טוען פרעגן זיי, בקיצור האט מען גערופן דא דעם גרויסן נאטשאלניק דעם ענדזשעניר, און ער האט געזאגט ניין מ'קען מ'האט געדארפט אזוי באבאבאבא זיך מאכן, כ'האב אלעס געמאכט אזוי ווי מ'האט געדארפט. פרעגט ער מיך וואנעט ווייסטו וואס מען דארף? זאג איך אים דאס איז די צווייטע מקווה וואס איך בוי, ביי די ערשטע האב איך מיר דאך געלערנט. און ער איז אראפגעקומען ער האט עס געטשעקט און ער איז נתפעל געווארן, ער זאגט יא האסט אלעס געמאכט אזוי ווי עס דארף צו זיין און איך וועל דיר געבן א פערמיט עס צו ענדיגן ברוך השם. סאו פרעגט יענער וועגן השגחה פרטית פארוואס יעדער דארף דאס וויסן? מען קען זעהן אינמיטן די ארבעט צו דער אייבערשטער איז ברוגז, צו דער אייבערשטער איז יאר השם פניו אליך ויחנך, דאס קען מען זעהן די גאנצע צייט. כ'בין אראפגעקומען באצייטנס האט דורכגעארבעט דעם פלאן. און פונקט שבת זאגט מען אז מ'האט מאלעסטעט א קינד אין די שטאט אין בית וגן, פארשטייסט? אלעס מ'דארף וואטשן אויף די השגחה עסטו זעהן מורא'דיגע זאכן, סאו דו ווילסט וויסן פארוואס איך דארף יעדן דערציילן מיין טאטן מיט וויאזוי ער האט געהייסן און וויאזוי ער האט צוגעשטעלט א מנין, ליסען איף יו דאונט לייק איט דזשאסט הענג אפ, איך צאל דיר, איך באקום נישט קיין געלט אז דו ביסט נאך א מינוט אויפן טעלעפאן, דאס קאסט דיך נאר געלט, באט טריי טו ליוו א נארמאל לייף, אונז האמיר א רמבן וואס דער רמבן זאגט סוף פרשת בא. כי אין לאדם חלק בתורת משה, טאמער ער גלייבט נישט שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, און דאס איז וואס מען קען זען יעדן טאג, נאר מען דארף עס וועלן זען, מען דארף עס נישט וועלן מכחיש זיין, אויב מען וויל עס מכחיש זיין זעט מען עס טאקע נישט. כ'האב געוואלט זאגן, אזוי ווי כ'רעד כסדר וועגן לאנדן אז זיי האבן נישט גענוג מקווה'ס, כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, אין אונזער היימישע סירקל, למשל אין וויליאמסבורג איז נישטא גענוג ווער ס'לערנט פאר הלכות נידה, מיין.

קאלעדזש לעוועל, און דו קענסט נישט דיך אויסלערנען אן דעם וואס דו גייסט צו א שיעור געהעריג, אז דו האסט א פראבלעם, ביסט א כולל יונגערמאן, דו פארשטייסט גוט דעם טור מיטן בית יוסף, קענסטו מיך פרעגן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איז באקלאגן זיך די אלע אינגעלייט אזוי, צו חזקאל טייטלבוים ווילן זיי נישט גיין ווייל זיי האבן מורא טאטשן זיי אדער די ווייבער אר הועווער, די שוועגער, ער האט פארלוירן זיין פנים, ער קען טאקע זיין אין קליימער, ער לאזט זיך נישט, אבער הי לאסט היז פעיס, פארשטייסט? ס'איז געווען אמאל וואס ער איז געקומען א מענטש איז געקומען אין שול וויינען אז א סייקייטריסט איז געשטארבן, פרעגט אים דער חבר נו וואס באדערט דיך? זאגט ער הער אויס איך פלעג מיך אויסרעדן די הארץ פאר אים כ'האב שוין נישט צו וועם צו רעדן, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן ער האט דאך דארט עניוועי גארנישט געטון ער האט דיך נאר אויסגעהערט א דריי פערטל שעה און נאך א דריי פערטל שעה האסטו אים געגעבן א טשעק פון פינף הונדערט דאלער, זאגט ער הער אויס איך האלט זאלסט ווייטער גיין אויפן זעלבן פלאץ אין זעלבן אפיס עסט דיך אויסשטרעקן דארטן אויפן קאוטש ווייטער עט ער אנצינדן א בלויע לעמפל, און דו'סט אנהייבן ווייטער צו רעדן, און ווען דו'סט ענדיגן עסטו דיר איינשפארן די פינף הונדערט דאלער, און דו קענסט קאנטיניוען די פראסידשער וואס דו האסט געטון ביז יעצט, איז די זעלבע דא אויכעט, חזקאל טייטלבוים האט זיך נישט געוואלט אנטזאגן פון צו זיין דיין אין קליימער, איז וואס איז געבליבן? ער איז געבליבן, אבער ער האט נישט קיין פנים, האט דאך נישט קיין ברירה מיט אים, און ממילא האלט מען אים. איז ווען ס'קומט לגבי גיין הערן פון אים הלכות נדה וויל קיינער נישט גיין הערן, ער האט נישט קיין סייעתא דשמיא, ער איז נישט באגלייבט אויף גארנישט, אז דו אליינס קענסט טאטשן אן אשה נידה, וויאזוי קענסטו זיין באגלייבט אויף אן אנדערן? קענסט טאטשן אן אשת איש? כ'מיין וואס וואטס גאוינג אן? און דער אנדערער איז דער ביטערע זויערער פנים, זלמן לייב פיליפ, ער לערנט טאקע פאר איינמאל א וואך, אבער ער איז דאך א זויערע פנים, עס איז נישט געמאכט פאר אינגעלייט, סאטמאר האט קיין עין הרע טויזענטער און טויזענטער אינגעלייט. האסט געזען זיי האבן געקענט צאמשלעפן צוואנציג טויזענט פינף און צוואנציג טויזענט אינגעלייט? איך מיין נאמבערס שפילט דאך נישט קיין ראלע. איך האב געוואלט נאכאמאל בעטן און מעורר זיין אז מען דארף האבן אינגעלייט זאלן פארלערנען הלכות נידה. ס'מוז נישט זיין קיין רבנים, ס'מעג זיין אינגעלייט פארלערנען ווייסט כולל אינגעלייט וואס ווילן פארשטיין די הלכות, זאלן פאר לערנען הלכות נידה, ווייסט ס'איז דא ראש השנה יום כיפור און סוכות געט מען פאר קינדער א ספעשל מחזור, מען לאזט אויס נאר די גרויסע ווערטער זאגט מען ווייסט כאטש וואס קינדער דארף דאס זאגן דארף לערנען געהעריג די פאר סעיפים וואס ס'איז זיי נוגע די פאר סימנים און די איבריגע אז ער האט זאל ער גיין פרעגן א שאלה, איך זעה למשל די אינגעלייט וואס די קומען ארויף זענען אזוי רוי אין הלכות נידה זיי הייבן נישט אן צו וויסן ווען מען ציילט חמשה ימים און שבעה נקיים אזוי רוי ווי א בחור פון איך ווייס צען עלף יאר וואס האט קיינמאל נישט געלערנט און ס'איז דא מכשולות צווישן די אלע זאכן, ס'א אינגערמאן איז נישט אנגענעם צו גיין צו א געהעריגן אלטן אנגעזארטן אדער אנגעפיקעוועטן מענטש וואס איז עובר אויף הלכות נידה און הלכות אשת איש און זיי ווילן האבן ווייסט העפי גא לאקי אינגעלייט וואס מ'קען זיי פרעגן, ס'איז בכלל בעסער א אינגערמאן לערנט פאר, איך מיין א כולל אינגערמאן וואס ער קען, לערנט פאר פאר אינגעלייט ווייל ער ווייסט נאך זייערע נסיונות, די אנדערע האט שוין פארגעסן. סאו איך וויל זייער שטארק בעטן די סאטמארע קהילה מיט אלע קהילות ס'זאל זיין מער הלכות נדה פאר לערנערס ס'איז מורא'דיג וויכטיג איך כאפ איך זע יעצט הערשט ווי די אינגעלייט מוטשען זיך אויף מיינע הלכות נדה שיעורים און זיי פרעגן יעדע זאך איבער און זיי פארשטייען נישט וואס איך רעד אוואדי די וועסט דאס נישט פארשטיין האסט גענומען אלדזשעברא און דזשיאמעטרי און די ווילסט עס לערנען פאר די האסט געלערנט פלאס און מיינוס איטס נעווער גאנא ווארק. עניוועי, איך וויל בעטן אז מען זאל, אזוי ווי איך בעט אין ענגלאנד אז מען זאל מאכן א מקווה, עס איז שוין ווידער געווען אן אויפשטאנד דארטן, מען האט שוין ווידער שיער געהארגעט אין די היימישע געגנט מענטשן, איך זאג ענק רבותי יו נאט גאנע קליימב אוט אוו דיס, אויב ס'איז נישט דא קיין הלכות נדה, זאגט דער אייבערשטער מה הנאה יש לי בכם, איני אלוקיכם, איך בין נישט ענקער גאט זאגט דער אייבערשטער, קוקטס נאך די אלע רש"י'ס אין פרשת אחרי און קדושים, דער אייבערשטער איז זיך נישט מייחס מיט אונז אלס אידן, טאמער אונז האלט מיר נישט קיין טהרה און אונז עסט מיר נישט כשר'ס. כ'האב אויך געבעטן דעם עולם וועגן סאמער סעיפטי, כ'האב געזאגט אסאך דרשות, מ'זאל חלילה נישט איבערלאזן קיין קינד אפילו אויף א סקונדע, די פאליס האט יעצט ארויסגענומען פון א קאר א קינד וואס ער איז געווען שיער האלב פאר'חלש'ט. יעצט ס'איז דא נאך איינס, אה ס'ליגנט, נחום ראזנבערג מיט זיינע לגיונות, מ'קען דאך שוין נישט. אויס האלטן פון דעם מענטש. עניוועי רבותי ס'גארנישט קיין לגיונות ס'דא נאך א סועסייד ספרינג וואלי ניו יארק ער איז א ישיבה בחור ער הייסט מאיר גרין שוין דעטס איט און רבותי איטס גאנע סטארט און ס'עט זיין וויילד פייער און עטס גייטס ארום און נחום ראזענבערג נחום שטאטס עטס זאלטס ענק שלאגן מיט מיר זעצטס ענק אראפ מיט גרויסע פראפעשענעלס אין די גויאישע וועלט איז דאס אינפעסטעד און מ'הערט נישט אזויפיל סועסיידס לעטס סטארט געטינג העלפ, עטס זענטס א באנטש אוו בהמות, מאראנס, עטס האטס נישט די רייט העלפ. אינטערעסאנט, צו דאקטוירים גייט מען יא, צו אלע מיני דאקטוירים וואס זענען גוט, מען גייט צו די בעסטע, א ווייבל דארף האבן אן אבארשען, א ווייבל דארף האבן אן אפערעישאן, א ווייבל דארף האבן א קייזער שניט, א ווייבל דארף האבן, זי האט א אמביריקעל קאורד אראונד די בעיבי'ס נעק. יעדער ווייסט די אלע זאכן, מען מוז גיין צום גרעסטן דאקטער, אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט די דברי יואל, אויף צוויי זאכן זאלסטו נישט שפארן קיין געלט, אויף א גוטן דאקטער און אויף א גוטן לויער, און אונז געבן מיר אכטונג אויף די זאכן, יעדער ברוך השם, מען טוט, מען זעט ס'זאל זיין, גוטע דאקטוירים, גוטע לויערס, אבער וואס פאר א שווארץ יאר, טוט עטס נעגלעקטן דעם חינוך? עטס פארשטייטס צו דראגס? עטס פארשטייטס אפילו נישט צו דעם? סאו איך האלט נאכאמאל מען דארף אריינברענגען אין אונזער קאמיוניטי די טאפ פראפעשענעל פיפל טו טיטש די מחנכים אז מען זאל רעדן צו די קינדער און מען זאל וואטשן זאלן זיך נישט אווערדראגן. ענד איף יור נאט גאנא דו איט יור לוזינג די קאמיוניטי. שוין נאך איינער געשטארבן יעצט א מיידל יעצט א יונגל ס'גייט אזוי ס'גייט איש ואישה. א מיידל נעבעך מיט א יונגל, ס'א ביטער געוויין רבותי, איטס אנבעליוועבל. יעצט זיי קאלן מיך אפ אז רבי אהרן איז געקומען דא, ער איז אריין געקומען אין ווילימסבורג און ער האט גערעדט וועגן פארן אין קאנטריס, מען זאל אהיים קומען אזויפיל מאל א וואך, אזויפיל מאל א וואך, אהרן ווען מען האט פת בסלו ברויך מען עס נישט. איך וויל זאגן פאר די אידישע טאכטער, איך איך וויל רעדן, איך ערלויב מיר דיר צו זאגן א זאך, כ'מיין איך באכע דיך אריין אזויפיל, ווען מען זאגט עדיוקעישאן טוה איך מיר ערלויבן צו זאגן א זאך. ווייסטו דא איז א זאך וואס דאס הייסט א שארטליין באס? יו נאו איטס יור אבליגעישאן אז דו זיצט דארט אין קאנטרי וואס דו טארסט נישט, עט ליעסט יו שוד קאם אין ווענעווער יור האזבענד דאזענט איווען עקספעקט יו. למשל ער איז אהיים געקומען זונטאג ביינאכט אדער מאנטאג אינדערפרי, געב א וואק אין מאנטאג ביינאכט אינדערהיים און זעה וועסטו זעהן אז אדער שלאפט ער מיט איינעם אין בעט, מיט א פרוי צו מיט א מענטש, א געי, וואטעווער. אדער איז ער בכלל נישט אינדערהיים, ער זיצט יעצט ערגעץ אין א געי בעט צו ווי, ווער ווייסט, אין א געי באר. און זאג אים, אה, מיין טייער מאן, איך האב דיך געוואלט עפעס פרעגן, אה, דו האסט דיך שוין געלייגט שלאפן? דו שלאפסט שוין? יא? הא, זיכער? נו, וויאזוי שלאפט זיך? פיין. יעצט קענסט מיר זאגן וואו דו ביסט? ס'הייסט איך בין דאך אינדערהיים. אזוי? דו ליגנער דו, איך בין יעצט אינדערהיים און דו חזר'סט ארום ערגעץ, א מאן דארף וויסן אז די פרוי סאספעקט אים און זי קוקט אים נאך, ענד אנטיל יו דאונט סטארט דואינג קאנסטראקטיוו ווארק יור גאנא פיל ביטער ענד סארי. טראסט מי, שוד נעווער לעט יור האזבענד געט עוועי וויט איט, דאס איז א חאזעריי וואס די וועלט האט עס נישט געזען, קיינער האט נישט דעם מין אינדזשוימענט אז ער קען איבערלאזן די ווייב אין קאנטרי געפארקט און מ'קען ארום פארן א גאנצן זומער זינדיגן, פונקט ווי קיינער קיין שום אימעוועלושען קיין שום גלויבונג האט נישט דעם אינדזשוימענט ווי א מענער מקווה וואס א קינד איז עניוועי אויסגעטון נאקעט און מ'קען אים אריינפארן און אים זאגן או סארי אנטשולדיגט. קיינער האט נישט אזא מין ענדזשוימענט וואס כאפן א גוי מוז דאך אויסטוהן די הויזן אדער ביי דיר אינדערהיים אדער אין די קאר אדער אין א פארק און דעמאלטס קען מען דיך איידענטיפייען. די מין ענדזשוימענט איבערצולאזן א לעידי א ווייב אויף צוויי חדשים ניין וואכן און ס'ציט זיך שוין אריין נאך א וואך און ס'גייט שוין מיט א וואך פריער דעם ענדזשוימענט האט נישט קיין שום אימעוואלושען א גוי האט נישט דעם לאקזשערי און אונז ווייל אונז זעמיר ישראל קדושים געמיר זיך נאך דעם לאקזשערי. און מאך זיכער אז דו קומסט אריין אפאר מאל אינמיטן זומער און דאס טרעפן דיין מאן אז ער איז נישט אינדערהיים ס'איז פול אוו באלאוני, און איך זאג אויכעט ווען דו ווילסט אים קאלן דו ווילסט מיט אים רעדן קאל אים נישט אויפן סעלפאון ווייל ער זיצט אויף א זונה און רייבט זיך אין איר אויס יעצט און ער זאגט דיר אה יא אלעס איז פיין ברוך השם, דו שטערסט אים פשוט ער וויל ענדיגן ער וויל שוין אוועקגיין פון די זונה.

זיי לאזן זי דא איבער אליינס. יעצט, אסאך מאל לאט מען זי איבער אליינס, ממש אליינס, און נאכדעם טרעפט זי זיך א פרענד וואס זי קומט שלאפן מיט איר ביינאכט, און זיי שפילן זיך ארום א האלבע נאכט, און אסאך מאל גייט זי אויס אביסל אין א פיצא שאפ, ס'איז דא ווי אויסצוגיין. און אסאך מאל לאט מען זי דא נאך ארגער ווי אינגאנצן אליינס, מ'לאט זי דא מיט א ברודער וואס איז שוין אביסל אף די דרך, און אמאל לאט מען זי איבער מיטן אייגענעם טאטן וואס ער איז נעבעך א חזיר אן אלטער.

פרעגט אים רבי שמעון וואס קומסטו דא? ווער האט דיך געשיקט? זאגט ער דער אייבערשטער האט מיך געשיקט ער וויל חרוב מאכן די וועלט. זאגט ער גיי צוריק צום אייבערשטן און זאג אים אז שמעון לאזט נישט. בקיצור דער מלאך גייט צוריק צום אייבערשטן און זאגט אז שמעון לאזט נישט, בקיצור זאגט אים דער אייבערשטער גיי אראפ און זאג אז איך הייס אז מען זאל חרוב מאכן די וועלט. קומט ער צוריק און ער זאגט פאר רבי שמעונ'ען דער אייבישטער האט מיך געשיקט איך זאל יעצט גיין חרוב מאכן די וועלט, זאגט רבי שמעון פארן מלאך הער מיך אויס אויב דו גייסט נישט אוועק פון דא על איך דיך פארווארפן אויף אזא פלאץ אין די הרי חושך דארט ווי עוזא ועזאל ס'איז געווען ס'איז אראפגעקומען מלאכים פון הימל ס'ווערט געברענגט אז דאס זענען געווען די מלאכים וואס האבן געזאגט רבונו של עולם מה אנוש כי תזכרנו וואס פעלט דיר אויס אזא גארבידזש מאכן מענטשן צום זינדיגן און דער אייבערשטער האט זיי אראפגעשיקט אויף די וועלט און זענען אויך קאליע געווארן זיי האבן געזען די בנות הארץ זיי האבן געזען די שיינע מיידלעך און זענען צעדרייט געווארן כאטשיג עס זענען געווען מלאכים און מען האט זיי אוועקגעווארפן אונטער די הרי חושך און די הייסן עזא און עזאל. בקיצור זאגט רבי שמעון איך וועל דיך פארווארפן דארטן ווי זיי זענען, גייט ער צוריק צום אייבערשטן און ער זאגט רבונו של עולם וואס זאל איך טון, שמעון לאזט נישט ער זאגט ער וועט מיך פארווארפן, האט דער אייבערשטער הנאה געהאט אז איך האב אזאלעכע צדיקים אויף די וועלט וואס זיי קענען ממתיק זיין אלע דינים, אזוי ווערט געברענגט אין השמטות פון זוהר, כ'מיין ס'איז פרשת חיי שרה, איך וויל זאגן דער אייבערשטער געבט נישט א פלוצלינג א מאך חרוב א וועלט, ס'בויעט זיך, ס'בויעט זיך יארן דער חרבן. כ'האב אייביג געפרעגט עלטערע אידן, פאליטישאנס, רבנים, פארוואס אז מ'האט געזען ס'קומט א צווייטע וועלט מלחמה האט קיינער גארנישט געטון? קיינער האט גארנישט געטון מיין איך צו זאגן און קיינער נישט אנטלאפן, עס זענען דאך יא געווען זייער אסאך וואס זענען אנטלאפן אבער דער מעין שטראם, די מעין שטראם האט נישט געקענט אנטלויפן. מ'קען דאך נישט אלעס איבערלאזן. על כל פנים פרעג איך די אידן און מ'האט נישט געקענט ארבעטן ביי די באהערדע אז מ'זאל שטיל מאכן די שנאת ישראל, האבן זיי אלע געזאגט ניין, ס'איז געווען אזוי אינפעסטעד די שנאת ישראל אז מ'האט עס נישט געקענט אפילו, מ'האט נישט געהאט צו וועמען צו רעדן. עניוועי, און זיי האבן מיר אלע פארציילט די אלע היסטאריענס אז ס'האט געדויערט יארן ביז ס'האט זיך אויפגעארבעט די שנאה, אנגעהויבן האט זיך עס אין גרויסן, האט זיך עס אנגעהויבן אין ניינטין טוירטי, און עס האט זיך אריינגעצויגן ביז ביז נעבעך ס'איז געווען דער גרויסער ביטער כליון פון כלל ישראל, סאו דערס נאטינג יו קען ריעלי דו, און זיי זאגן מיר אלע אידן האבן עס געזען, מען האט געוויסט, ענד געס וואט, מען האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן, מען האט נישט געקענט זאגן קיין ווארט, איט דזשאסט העפענד און איט העפענד און איט העפענד און דעטס איט. יעצט למעשה, מען זעט ווי די זעלבע זאך געשעט יעצט אויכעט. קודם אין ארץ ישראל אלע אראבער זענען פארביסן קעגן דעם איד, און נאך מער גאנץ יוראפ איז פארביסן, און אפילו אין דעם גרויסן אמעריקע וואס אונז האמיר געמיינט זה ינחמנו מעצבון ידינו, ס'איז דא לעבן אונז איז דא א שכן וואס הייסט קענעדע, עטס ווייסט דער דייטש פלעגט שיקן שיפן און סאבמערינס אויף קענעדע ווייל ער האט געוויסט אזוי וועט ער קענען אייננעמען אמעריקע, קענעדע איז א פרענדלי קאנטרי, ס'איז א שכן צו אונז, און. פאר אים דארף מען אונז שטארק מורא האבן יעצט. למעשה איז געווען June the twenty fourth, דאס איז געווען לעצטע וואך שבת פרשת קרח, איז דא א טאג וואס די אראבער קומען זיך צוזאם, און ס'זענען זיך צוזאמגעקומען אין טאראנטא מוסלימס, און זיי האבן אויסגערופן עמטליך אז מ'דארף מאכן איין טאג א דזשענעסייד אויף די דזשוס אין איזריעל, מען זאל אויסהארגענען אלע אידן פון ארץ ישראל, און אזוי האבן טויזענטער מענטשן פראטעסטירט אין טאראנטא אז מען זאל באפרייען פאלעסטיין, און אפילו צוויי פון די נטורי קרתא זענען געקומען דארטן אויכעט פראטעסטירן, shame on you all, און זיי האבן נאך אנגעהאט די שטריימל און ווייסע זאקן, אנבעליוועבל. זיי האבן דעמאלטס מסביר געווען פאר מענדעלע גראבער חזר, קודם ביסטאך א חזר, ווי שרייבסטו אונטער קעגן נחום ראזענבערג, און נאכדעם די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן אים האבן אונטערגעשריבן קעגן רבי אהרן אויך, האט מען אים אבער מסביר געווען אזוי, אין זיין האנט ליגט די שליסל, ווייל טאמער גייט ער נישט קומען אונטערשרייבן גייט נחום ראזענבערג גיין צו די אהרונישע אפטיילונג. ער העט האבן פון ווי צו לעבן, ער העט האבן יניקה, ער העט האבן ווי צו דאווענען. טאמער דו שרייבסט אונטער איז עס מער חשוב'ער ווי אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן ווייל דו ווארפסט אים ארויס פון די אהרונישע אפטיילונג אויכעט. איך האלט לויט דעם האט משה מרדכי פרידמאן אויך געדארפט אונטערשרייבן מ'זאל מיך ארויסווארפן פון די בני יואל אויכעט אבער ס'האט זיך געהאלפן א קרענק ווייל ווען דער איז א וויל דער איז א וועי און למעשה דא איז אויך די זעלבע יעדער האט דארט געגעבן א פראטעסט ס'געווען דארטן דעם מין אראבער יענע אראבער ס'געווען פון די שיאיטס, די סוניס, די אלע מינים. וואס דאס ווייזט איז, טאראנטא איז איינע פון די גרויסע אידישע שטעט, און פון די רייכע אידישע שטעט. וואס דאס ווייזט פאר אונז איז איין קלייניקייט, די אראבער זענען שוין צושפרייט אזוי ווי די נאציס זענען געווען צושפרייט אין ניינטין טערטי זענען שוין צושפרייט איבער די גאנצע וועלט. טרודאו דער פירער פון קענעדע האט זיי געגעבן א פערמיט זאלן דאס טוהן, דאס איז א העיט קריים, זיי זאגן מען דארף אויסווייפען אלע אידן, און בעיסיקלי אונז האלט מען שוין ניינטין טערטי פייוו. ס'וועט זיין אן אטעק אימינענטלי, זייער נאנט, ווארלד וואר טרי האט זיך שוין אנגעהויבן, מען האט זיך שוין אויפגעבויט, ס'זיצן שוין די גרויסע שיפן אינמיטן ים און זענען שוין גרייט, אלע צדדים זענען גרייט יעצט געווינען העט מסתמא אמעריקע, איך מיין בדרך הטבע וויפיל קרבנות דאס העט קאסטן אין די צעניגער מיליאנען ווייל די אלע נוקליער ווארהעדס וואס מען ווארפט מאכט א חרבן פאר די לופט פארן וואסער זיי זאגן היינט שוין זיבעציג יאר שפעטער ווערט נאך געבוירן אין דזשעפען קראנקע פון דעם ריעקטער וואלט איך אראפגעווארפן די גרויסע באמבע די אטאם באמבע איינס און א צווייטס. רבותי מען דארף אנהייבן תשובה צו טון ביקאוס ס'איז שוין איטס וועי פעסט ביאנד די טיים פון תשובה, דער זוהר הקדוש זאגט און מען זאגט עס ערב יום כיפור, איינער באצאלט אית דפרע בממוניה ואית דפרע בנפשיה, אונז האלט מען שוין נאך די אית דפרע בממוניה, מען האט נישט געוואלט בויען קיין מקוואות, לונדון האלטס ענק די געלט, חיים משה דו וועסט אסאך האבן פון דיין געלט, ווייסט אונטער דר'ערד נעמט מען נישט קיין ענגלישע פונט אויך נישט, און די זעלבע פאר אייליש ענגלענדער. און די זעלבע פאר די פריש וואסער, ס'עט ענק גארנישט העלפן, מען האלט מען שוין, אין נפרע בממונו האלט שוין לאנג נאך דעם, אין נפרע בגופו האלט מיר שוין, ס'גייט זיין א חורבן, א וועלטס חורבן גייט דא קומען, און איך זאג יעדן איינעם דער וואס האט נישט געהאט שכל, איטס דזשאסט טו בעד ענד טו לעיט. און מען דארף זעהן, אזוי געווען דעמאלטס אויך, האב געפרעגט די אלטע פאליטישאנס, די אידן, וויאזוי איז דאס אז קיינער האט עס נישט אפגעשטעלט, זאגט ער ס'איז נישט מעגליך געווען עס אפצושטעלן, טרודאו איז א לינקער, ער וויל האבן זיין סיעט, האט ער אריינגעלאזט אראבער, כ'האב ענק פארציילט, איך האב נאך פאר זיבן אכט יאר צוריק געבויעט א מקווה אין א שטאט וואס הייסט. מאנקטאן, קענעדע, די גאווערמענט האט געגעבן א באוויליגונג אז מען קען אריינלאזן אידן מיט אראבער, און מען געט דיר דריי יאר כולל געלט, זאלסטו זוכן א דזשאב, זיך עפעס לערנען, און ס'איז געווען א שטאט וואס האט אינגאנצן נישט געהאט קיין מקווה, און איך האב געבויעט די מקווה, היינט הער איך ס'איז דא אכט אדער ניין פרויען דא יעדע וואך. עטס ווייסט וואס דאס הייסט? זיי געקומען פון ארץ ישראל, איך האב אליינס דארט געטראפן אן ארץ ישראל'דיגן א קאמפיוטער פראגרעמער וואס דא אין ארץ ישראל אין לאנד האט ער געמאכט הונדערט טויזענט שקל א יאר, דארט מאכט ער הונדערט טויזענט דאלער א יאר, איז דאך שוין אן אינקריס פון פֿינף און זיבעציק פראצענט. עניוועי, למעשה, איך וויל זאגן נאכאמאל פארן עולם, איטס דזשאסט טו בעד אז עטס האטס פארפאסט אלע געלעגנהייטן, און די אראבער רעדן שוין עמטליך פון אויס'הרג'ענען אלע אידן, טו בעד. נעבעך. שוין, די געוועזענע וואך האמער געהאט ליידער פֿיר טויטע, פֿיר או די'ס, אווער דראגס. רבותי, איך מיין נאך אלץ אז נחום ראזנבערג איז משוגע, ער רעדט דא פון דראגס, שמאגס, איך מיין ער איז נאך אלץ משוגע. איי ס'איז דא פֿיר א וואך? בע, דאס איז גארנישט. און כלל ישראל איז דאך גרויס, ס'איז דא צען מיליאן אידן איבער די וועלט. פרעגט מיך יעצט אן ערנסטער רב. קאלט מיך אן, ער זאגט איך וויל מיט אייך רעדן זייער קלאר, פארגעסט איר זענט אין חרם, איר זענט נישט אין חרם, איר זענט אין חרם ווייל איר ווילט דארט זיין, ווען איר וואלט ארויסוואקן פון חרם זאגט איר פאר די אלע רבנים איך בין מער נישט אין חרם עטס קענטס מיך אלע מנשק זיין, איר ווילט דארט זיין ארייט זאל זיין אזוי, עניוועי ס'שטערט מיר נישט צו זיין דא אויך נישט, איך זעה אז ר' לעזער הגדול איז אויך געווען אין חרם און ער איז געשטארבן אין חרם. ס'איז מסתם דא אין הימל אן עולם פאר מענטשן וואס זענען אין חרם, ווייל איך קען נישט פארשטעלן אז ר' לעזער הגדול זאל נישט האבן א פלאץ אין גן עדן, געווען פון די גרעסטע תנאים, און געהייסן הגדול. עניוועי, איך וויל זאגן, זאגט מיר דער רב, איך וויל דיך פרעגן באמת, איך זע דאך דער מצב ווערט דאך געפערליך מיט סועסיידס, אווער דראגס מיט אלעם, וואס קען מיר אונז טון צוריקצושטעלן די קאמיוניטי אויפן פלאץ? זאג איך אים אזוי. א רב קען נישט צוריקשטעלן די קאמיוניטי, ווייל אז די תורה זאגט אן פאר א רב ער זאל זיין א שונא בצע, מסתמא האט די תורה פארשטאנען אז ווייל ער איז א רב און ער האט א צוטריט צו געלט עט ער זיין דווקא יא אן אוהב בצע, סאו אויב די ווילסט עפעס טוהן סטעי אוט אוו איט ביקאז די גייסט נישט אויפטוהן גארנישט, נאר די ווילסט וויסן וואס מען קען טוהן, כ'וויל דיר פרעגן עפעס א זאך, ווען א פרוי האט א פראבלעם אז זי דארף האבן א סעזעריען, יא, א קייזער שניט. וואס טוט זי? זי גייט נעמען דעם גרעסטן דאקטער וואס ער האט א היסטארי פון יארן אז ער האט געמאכט קייזערשניטס, און אפילו ס'וועט זיך מאכן עפעס א פראבלעם, הי נאוס האו טו געט אוט אוו אלל דיס, רייט? רייט. אקעי, נאו לעטס דא דיס סלאולי. מ'דארף נעמען די זעלבע זאך אין די דראג ביזנעס, מ'דארף אריינברענגען די גוי'אישע העלפ, סייקייעטריסט, סייקאלעדזשיסט, אונזערע זאלסטו קיינמאל נישט נוצן, ווייל די אונזערע סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט, נאך ביז פאר א יאר צוויי צוריק האבן זיי נאך מורא געהאט צו קאלן די פאליס, כאטשיג זיי זענען מענדעטארי ריפארטערס, ווייל קיינער וואלט זיי נישט גענוצט. דו דארפסט נוצן גוים, פראפעשענעל העלפ, זיי האבן געוואלדיגע געלערנטע מענטשן והא ראיה, אין פאבליק סקול נישט דא קיין תורות, נישט דא מיט וואס צו סטראשען און מען קען נישט ארויסווארפן, און איטס קאנטראלד טו א סערטען דעגרי. לאמיר זאגן צוואנציג פראצענט, דרייסיג פראצענט, פערציג פראצענט, פופציג פראצענט, ס'דא פלעצער וואס ס'איז קאנטראלד אכציג און ניינציג פראצענט ווענד זיך וואס פאר אן עריע און וואס פאר אן ענווייראנמענט ס'איז יו ניד טו געט העלפ, ווען דו דארפסט האבן שבת א גוי נוצטו א גוי רייט? דו קענסט נישט ער קען, אונז זעמיר נאך נישט גענוג יארן אין אמעריקע אונז האמיר נישט גענוג שטודירט, און אונז האמיר דארט איינעם א פעלקאוויץ, דאקטער פעלקאוויץ, א לינקער שטיוול וואס ער האט אלע יארן באהאלטן אלעס, און אוהעל איז א ריוואלווינג דאר אזוי ווי ביי די אראבער, דר'עולם פרעגט פארוואס לאט דער אייבישטער צו מ'הרג'עט א איד זעצט מען אים איין אין תפיסה און מ'געט אים א ריוואלווינג דאר, א יאר ארום לאזט מען אים ארויס פון די בעק דאר, ווייסט פארוואס? ווייל די זעלבע האט מען געטוהן ווען מ'האט געהרג'עט קינדער מיט משכב זכר, מ'איז געגאנגען צו אוהעל מ'האט באקומען צעטלעך און מ'איז מ'איז אנדער ווי מ'זאגט אנדער העלפ. כ'בין אמאל געווען אין קאורט, יחיאל בראנער, יחיאל בראנער האט מכשיל געווען א בחור'ל וואס איז געקומען זאגן קדיש ביי די שלושים פון זיין טאטן, האט ער אים אנגערירט, ווי מען טאר נישט, קומט ער אין קאורט, וואס זאגט ער פארן דזשאדזש דו הער אויס איך בין אונטער דאקטערישע קעיר ביי אוהעל, דא האט עץ מיינע פילן וואס פייזער מאכט, און דאס דארף אפשטעלן מיין תאווה, למעשה האט עס מיך נישט אפגעשטעלט, סאו בעט ער דעם דזשאדזש ער זאל קאלן פייזער און ער זאל בעטן פייזער זאל מאכן בעסערע מעדיקעישאנס, דו פארשטייסט דאס לצנות וואס דא גייט פאר? איז במילא די דאקטוירים האבן געוואלט זאלן בלייבן אין אוהעל האבן זיי געדארפט טוהן אלע שייגעץ שטיק, זיי האבן געדארפט טוהן כל דבר אסור, יענקי הארוויץ א רב אין מאנסי ער האט א תלמוד תורה מיט אלעם א זייער א חשובער רב האט מיך געבעטן איך זאל אראפ נעמען וואקסמאן פון די ליסט פארוואס ווייל ער האט עפעס קאנעקשאנס מיט וואקסמאן משוגע מטורף האו דאס איט ווארק ער האט א ברודער אן עושר אין ניו דזשערסי קען זיין ער שיקט אריין א טשעקל איך האב מיך זייער גערעגט קומען צו א איד ער וויל מיך טרעפן זאג איך אים איך פאר אויף שבת נישט יעצט נאך פאר פסח איך פאר אויף שבת אויף

וועגן משה אלי' טייטלבוים, פון וואנעט ווייס איך זיכער ער האט געשטופט און פון וואנעט, האב איך אים אלעס געזאגט אלע עווידענס אזוי ווי עס דארף צו זיין, נאכדעם געט מיר א זאג איינער דער זיינס א גבאי ס'איז א גאנצע רבי א יצמח פורקנא פרעג זאגט ער מיר די ווייסט אז די גאנצע טעם פארוואס די רבי איז געקומען דא אויף שבת איז דיך צו טרעפן און אן דיך קאנווינסען אז די זאלסט דיך אפלאזן פון משה אלי' טייטלבוים און אזוי ווי די רבי האט דיך שוין אפאר מאל אנגעקאלט און איך האב מיך אויסגעלאכט האט די רבי געזאגט זעסט דער משה אלי' איז שוין אוועק געגאנגען פון מיר אויכעט, ער איז געקומען צו מיר ווייל דורך מיר זאל איך האבן השפעה, ער איז געגאנגען צום ווינער רב אויכעט, איך האב מיט קיין שום רב גארנישט, איך האב געדארפט חתונה מאכן, האט מיר איינער געזאגט זיך נישט האבן קיין רב קיין מסדר קידושין, זאג איך אים, זאלסט געדענקען איין זאך, איך קען אויך זיין א מסדר קידושין, איך האב הוראה ווי די אלע רבנים, און איך קען ברוך השם די הלכות. איך קען פונקט אזוי זיין א מסדר קידושין, ס'האט נישט קיין שום פראבלעם, נאר כ'האב אים געזאגט נאך מער, אז דער אייבערשטער וועט העלפן דער איידעם וועט זיין א תלמיד חכם וועט ער אליין מסדר קידושין זיין, ווי אין וואס שטייט אז ס'מוז זיין א רב, ס'איז דאך א מצוה בו יותר מבשלוחו, עניוועי, כ'וויל נאר דאס זאגן, מ'לייגט דא אן א דרוק מיט אלעם, און אלע רבנים זענען אונטערגעווארפן אונטער דעם דרוק. ממילא קענסטו נישט האבן קיין קלין קאמיוניטי, פארגעס פונעם דרוק, פארגעס פון די אלע שטותים, און אז די גאווערמענט געבט געלט פאר ישיבות און תלמוד תורה'ס מוזטו ארבעטן מיט די קינדער ווען דו האסט שוואכע קינדער, יו דזשאסט קענט טראו דעם אוט אין די גארבידזש, און איך זאג ענק קלאר, איטס קאמינג טו א פוינט. יא, אזוי ווי איך זאג ענק ס'קומט נאנטער צו וואורלד וואר טרי, די זעלבע דא גייט אויך ס'קומט נאנט צו א פוינט ווען מ'וועט נישט קענען ארויסווארפן, ס'וועט זיך נישט לוינען צו האלטן א ישיבה, ס'וועט זיך יא לוינען ווייל די גאווערמענט געבט געלט אבער. ביז יעצט האסטו דאך עס געלייגט אין טאש. סאו אז עטס ווילטס האבן א נארמאלע קאמיוניטי דארף מען זיך צאמזעצן, ערנסטע מענטשן, מענטשן וואס זיי האבן געלט, נישט ווייל ס'פעלט אויס געלט, די גאווערמענט געט געלט, נאר טאמער איז נישט דא ערנסטע מענטשן און יעדער קוקט אויפן דאלער ווי ס'וועט גיין די דאלער, עט עס נישט טויגן. ס'איז געווען אמאל אין דער אלטער היים אין סלאנים, א איד האט געברענגט א קוגל פרייטאג צונאכטס, מ'האט געזינגען, און ס'האט געהאט איין רעזין, און יעדער האט געווארפן דעם אויג אויף דעם רעז, בקיצור א איד האט געזען צו אים וועט עס נישט אנקומען די רעזין, האט ער געגעבן זיך א רוף אן הויך, רבותי יעצט ווייס איך ביי אונז אין סלאנים איז די עיקר די נקודה פנימית, יא, זאגט ער, דער רעז איז די נקודה פנימית אינעם גאנצן קוגל, און גיבט עס א נעם און ער עסט עס אויף. פארשטייסט אז יעדער וועט אנהייבן צו קוקן אויפן רעז אויף די נקודה פנימית, עס וועט גארנישט זיין, ס'מוז זיין מענטשן וואס האבן נישט קיין, ווי מען זאגט אזוי, דרך ארץ פאר געלט, ס'דארף זיין אפאר מענטשן וואס האבן פארלוירן יעצט קינדער, יעצט דער קליין הער איך איז א גרויסער עושר, ס'איז דא דער גרעסטער מיליאנער אין בארא פארק האט אויך נעבעך פארלוירן א זון, ער איז נאכנישט געשטארבן אבער נעבעך, ער איז צוריק געפאלן נאך דריי פיר יאר, טאטע האט אויפגעגעבן די הויז אין בארא פארק ער וואוינט היינט אין קאליפארניע מיטן, נעבעך, דארף צוזאמזעצן אזאלכע מענטשן און זאגן סקרו אלל די רבנים, אונז וויל מיר מיט זיי נישט האבן קיין מגע ומשא, זיי זענען די עדת קורח וואס זענען אריין אין דר'ערד זאלן פייגערן און שרייען ארויס משה אמת ותורתו אמת, אונז וויל מיר מיט זיי נישט האנדלען, אונז וויל מיר זיי נישט געבן קיין געלט אויף חתונה צו מאכן, אונז וויל מיר זיי נישט געבן געלט אויף צו קויפן א הויז און אויף צו בויען א שול, אונז ברויך מען נישט, ס'פעלט אונז נישט אויס, מ'מוז נאר אויסנוצן פאר קאראפשען, און מען זאל זיך צוזאמזעצן און גיין צו די גוי'אישע וועלט. טאפ סייקייטריסטס, טאפ סייקאלעדזשיסטס, און מען זאל גיין זיך לערנען וויאזוי מען פירט א קאמיוניטי. פארגעס נישט, דער אמעריקאנער ליידט שוין פון דעם פופציג און זעכציג יאר. דו האסט נאכנישט געליטן, דו האסט ערשט יעצט אנגעהויבן צו ליידן. זיי האבן שוין סעלושענס. אזוי האט יענער געזאגט. דארטן וואו דו גייסט קום איך שוין. מיין וועג האט נישט געארבעט. און דאס איז מורא'דיג וויכטיג. יעצט אז עטס וועט פארשטיין דעם שיעור אליינס וואס איך זאג ענק דא יעצט, דעמאלטס האט עטס מיך גוט פארשטאנען און מ'וועט קענען עפעס אויפ. מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איך בין יעצט געקומען נאכאמאל אויף מודיעין עלית וואו איך האב אמאל געפירט א שבת, איך האב ענק פארציילט איך בין געגאנגען אין וואלד און כ'האב פרובירט צו ראטעווען דא די בחורים מיט די מיידלעך, ברוך השם זיי זאגן מיר אז פון דעמאלטס איז עס געווארן א געוואלדיגע מאוומענט, ווייל ביז יעצט האט מען געוואוסט אזוי, א יונגל טויג נישט, א מיידל טויג נישט, מען געט אים א ווארף ארויס אין א גוטן טאג, אבער ניין ניין ניין. זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן. די תפקיד פון א מחנך איז ער זאל ארויפברענגען דאס קינד. יעצט, מען האט היינט איינגעזעצט אין בני ברק א דריי און פופציג יעריגן חזר וואס דריי קינדער זאגן אז ער האט זיי געפאטשקעט. איך בין שוין נישט קלאר אין די גאנצע סוגיא. זיי זעהן דאך שוין אז מען כאפט יעדן, זיי זעהן דאך שוין אז יעדער באצאלט א ביטערע פרייז, און מען זעהט אין קאורט ווי ער קומט דעקט ער זיך צו אינגאנצן דעם קאפ, העי, איף יו ווארענט אימבערעסד, וויי אר יו היידינג יורסעלף נאו? פארשטייסט? איך האלט אז די חזירים דארפן קומען אין קאורט מיט א שטאלצקייט, זיי דארפן זיך אויסטוהן די הויזן מיט די אונטערהויזן און אריינקומען נאקעט, כ'מיין האסט דאך נישט געהאט קיין שום בושה ווען דו האסט געטאטשט א קינד, וואס איז יעצט געווארן אנדערש אז ס'זיצט א שופט מיט א שווארצן ראוב, ווען די קינד גייט ווען מיט א שווארצן ראוב וואלסטו ווען נתפעל געווארן, עניוועי, ס'פארט גוט. דער עולם דא ברוך השם זענען מורא'דיג משבח די ארבעט, און אזוי דארף זיין, אזוי וואלט ווען געדארפט זיין אלע יארן, איך האב אויך געמאכט מיסטעיקס אין לעבן, ווען איך האב געזען אז ס'גייט פאר אזוינפיל זנות, די ערשטע זאך האב איך געדארפט טון איז נישט שרייבן בריוון פאר רבנים, במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב, כ'האב ווען געדארפט גראד אנהייבן א מערכה. פינף יאר פאר איך האב עס אנגעהויבן עפנטליך, עפנטליך האב איך עס אנגעהויבן אין טווענטי או פאר, און איך האב דאס געדארפט אנהייבן אין ניינטין ניינטי אייט, איך האב געדארפט זאגן א כפרה מיט אלע רבנים אין דר'ערד זאלן זיי גיין, און אז זיי האבן נישט געטון גארנישט דארף איך פאר זיי קיין דרך ארץ נישט האבן. נעבעך, פינף יאר אידישע קינדער, מ'האט זיי מטמא געווען ווייטער און ווייטער, און נאכדעם אז מ'האט זיך אנגעהויבן צו שלאגן פינף יאר שפעטער, האט ער געדויערט נאך די מלחמה אויך, און אזוי האט עס נעבעך אויסגעזען. די רבנים פלעגן נעמען מיינע בריוון וואס איך האב געשיקט יעדע וואך, ס'האט מיך געקאסט טויזענטער דאלער שיקן, איך האב עס נישט געשיקט מיט ר ברוך טעם, ווייל כ'האב געהאלטן אז מ'קען עה זאגן ניין אז איך נוץ עס איז נישט ליגעל. הקיצור. כ'האב באצאלט פאר יעדן ענוועלאפ וויפיל ס'האט געקאסט דעמאלטס די שיפינג, כ'האב עס געפרינטעט, כ'האב עס ארויסגעשיקט, כ'האב עס געקלעבט, און שטעל דיר פאר די רבנים פלעגן דאס ליינען, זיי ימח שמם פלעגן גיין אנקאלן ימח שמם פון אלע, זיי פלעגן גיין אנקאלן דעם חזר, און ס'איז אריינגעקומען א ידיעה אז יא איר איר האט געטאטשט א אינגל אין מיין מקווה און ס'איז נישט גוט און איר מוזט אראפלייגן דא הונדערט טויזנט דאלער, ווען נישט רופט מען די פאליס, זיי האבן נאך גענוצט מיינע זאכן, מיין שווערע ביטערע הארעוואניע ארבעט נאכצוגיין יעדע זאך, האבן זיי נאך גענוצט. אז ס'זאל זיי ברענגען נאך פראפיט, אזאלעכע דרעקליגער זענען אונזערע רבנים, דעי שוד אלל בי עשעימד אף דעמסעלווס. איך זאג ענק נאכאמאל, די תורה איז שטייט אז די תורה רעדט זייער איידל, די תורה האט געזאגט אכט ווערטער מער כדי ס'זאל נישט רעדן נישט איידל, שטעל דיר פאר, און איך וויל דיר עפעס זאגן. און די תורה זאגט ואת החזיר לא תאכל, באמת וואס הייסט א חזיר? א רב. איי פארוואס זאגט די תורה נישט ארויס ואת הרב? איז זייער פשוט ווייל די תורה רעדט איידל, די תורה האט געזאגט אכט אותיות מער אבי מען זאל רעדן איידל, סאו וויל איך ענק יעצט זאגן רבותי, שטעלטס ענק אויפן קאפ מיט ענקערע רבנים, איך זאג נאכאמאל, איך האב אן עצה פאר אלע רבנים, איינער זאל שטופן דעם אנדערן אין תחת, דער שארמאשער זאל אריין שטופן אינעם פאלטיטשענער, דער פאלטיטשענער אינעם עלעגאנטער, א גאנצן טאג אין ענקערע מקווה'ס, נאובאדי'ס גאנע קעיר, דזשאסט דאונט טאטש טשילדרען, און זאליקא זאל ווייטער שטופן אין זיין חבר ווערצבערגער, און אהרן זאל גיין ווייטער אין סיגעט'ער מקווה שטופן, חברה. ס'איז אקעי, נאר קינדער טאטש נישט, דאס אלעס וואס אונז בעטן מיר, יו טאטש א טשיילד יו גאנא וויינד אפ אין דזשעיל סאונער אר לעיטער. ס'געווען אום פאריגן שבת דער מאיר פרוש איז געווען אין מאנסי, ר' מאטעלע האט אים מכבד געווען, און ס'געווען א שיינער שבת, און די קנאים זענען געקומען און זיי האבן דארטן געמאכט א פארפירעכץ, זיי האבן פארפירט, צווישן די וואס זיי האבן פארפירט זענען געווען צוויי מלמדים פון וויזשניץ. און מען האט זיי ארויסגעווארפן. פארוואס? ווייל ר' מאטל ער איז היינט געווארן א ציוניסט. אמאל איז ער געווען דער קנאות, רבי חיים מאיר איז זיין טאטע נישט גוט געווען, ער האט געמאכט א נחל חרדי, ער איז געווען פארכאפט אין ציוניזמוס און שמיזמוס, אלל אוו א סאדען קומט א חבר הכנסת, דארף מען אים מכבד זיין, און אז אינגעלייט האבן געוואוסט אז מען טאר זיי נישט מכבד זיין, האט ער זיי ארויסגעווארפן. דאס איז געווארן פון גאנץ וויזשניץ. שמיזשניץ. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז די גאווערמענט איז געווארן זייער שטרענג מיט אלע זאכן און ס'איז געווארן א גאנצע גענגסטעריי קעגן די גאווערמענט למשל מ'האט פארקויפט ביליגע דירות דארטן אין לעיקוואוד און מ'האט יעדן געזאגט מ'וועט געבן די פראגרעמס און ס'וועט זיין וועלפעיר פוד סטעמפס מיט אלעם בקיצור די גאווערמענט איז אויך נישט משוגע זיי זעהן יעדער פארט ארויס מיט קעדילעקס און מיט לינקאלנס עניוועי, זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן גרויסע אינוועסטיגעישאנס, און ס'גייט נאך אן האלטן ווייטער אויכעט, ס'איז נאכנישט פערטיג, און דערווייל האט מען געכאפט אכט מענטשן פון לעיקוואוד, און מ'האט זיי אויפגעהאלטן, ס'הייסט מ'האט זיי איינגעזעצט, און די קריים וואס זיי האבן געטון איז אז זיי האבן גע'גנב'ט פוד סטעמפס, מעדיקעיד, די מינע זאכן. זיי האבן געגנב'ט וועלפעיר, און מען רעדט דא פון וואן פוינט טרי מיליאן דאלערס, אבער זיי זאגן אז דאס איז נאר דער אנפאנג פון די חקירה, ס'גייט נאך גיין ווייטער אויכעט, און יעדער דארף וויסן, אין מאנסי, מאנרא, ווילימסבורג, איבעראל גייט דורך די אלע זאכן, דארף מען זייער וואטשן, ווייל די גאווערמענט איז בעקאמינג ווערי ווערי סטריקט אבאוט איט. יעצט איז דא פיר וואס זענען נעבעך געשטארבן אין ניו יארק פאריגע וואך, און יעצט הער איך אז. ס'איז געשטארבן אן אַכט און דרײַסיק יעריגער יונגערמאן, ער איז דער זון פון הילל רשע על תאוות נפשו, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען א נעטשורעל דעט, צו ס'איז געווען סוסייד, איך ווייס נישט, איך ווייס איין זאך, ס'איז דא א אידישע טאכטער וואס זי גייט ברענגען קינדער אויף די וועלט צו טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, ווייל אז ס'וועט נישט זיין קיין אידן וועט נישט זיין ווער ס'זאל ווייטער טראגן דעם נאמען פונעם אייבערשטן, און פאר אזאלכע פרויען קען דער שייגעץ טמא הילל. וואס ער איז מכשיל אונז מיט טרייפענע שחיטה, יעדער ווייסט, ער לאזט שוחטים שעכטן אן א קבלה, ער איז דער גרעסטער עוכר ישראל, און דער שייגעץ האט גערופן אונזערע ווייבער מילך קעסטלעך, הילל אפשר דיין ווייב איז א מילך קעסטל, אונזערע זענען הייליגע אפגעהיטענע פרויען וואס זענען זיך מוסר נפש צו טון דעם רצון השם, סאו דו דארפסט דיך אויפשטעלן און איבערבעטן די אלע אידישע טעכטער וואס אויף זיי האסטו געזאגט מילך קעסטלעך, יעצט מען האט. איינעם פון בני ברק א דרײַ און פֿופֿציק יעריגן מענטש האט מען איינגעשפארט, איך האב עס שוין געזאגט אויפן האטליין, למעשה יעצט איז אריין געקומען נאך א זאך אז אין ירושלים דא ווי איך בין יעצט האט מען אויך איינגעשפארט א פֿינף און דרײַסיק יעריגן אינגערמאן וואס האט געטשעפעט מיט קינדער. יא, ס'גייט גוט מיט זיי אלע איינזעצן. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז געווען א הירינג אין קאורט. זיי זאגן אז דאס הייסט דיגרעיטן די פרויען, אז מ'וויל נישט זיצן לעבן זיי, מ'טשענדזשט ארום. האט די קאורט גע'פסק'נט אז די ארבייטער פון אל על טארן נישט אויפהייבן א פרוי, זיי טארן נישט טשענדזשען סיעטס, זיי טארן אפילו נישט בעטן צו טוישן. איז דער אמת איז אז מיר מוזן אויפהערן צו פארן מיט אל על ווייל סאיז אגענסט אונזער רעלידשען אויכעט אז אונז טאר מען נישט זיצן לעבן א פרוי און חוץ פון דעם איך האב איינעם מסביר געווען אויף אן אל על א סטוארדעס כ'האב מיך נישט געוואלט זעצן לעבן א פרוי זאגט זי וואס ארט אייך דו ביסט מיט דיינע קליידער דו האסט דיין זיץ זי האט איר זיץ זאג איך איר מיך ארט נישט די הלכה מיך ארט איך ווייס נישט וואסערע א פילטי מיינט זי האט זי קען באלד זאגן אז כ'האב זי געטאטשט און געפאלן פרויען זענען זייער א האקלע ספישיס ספעשעלי אויב זי איז א חילונית וויל זי באגראבן א פרומע האט זי פארשטאנען סאו מיר מוזן אויפהערן צו פארן מיט אל על. יעצט איז דא די רכבת הקלה פארט אין בני ברק אום שבת דאס איז אזא חוצפה אזא רשעות נאכדעם וועט דער עולם זאגן די וועלט וועט פרעגן רבונו של עולם וואס האסטו אונטערגעברענט כלל ישראל. צוביסלעך רייסט מען זיך אונז ארום מיטן רבונו של עולם אזוי ביטערליך. יעצט איז דא איינער א חזיר וואס האט געטון מעשה נבלה און ער האט אלץ זיך באקלאגט אז די הארץ טוט אים וויי און מען האט געלאכט פון אים. קיצער ער האט געגעבן א פייגער אפ אין די תפיסה, האט זיך נישט גוט געפילט און ער איז געשטארבן. און למעשה די גאווערמענט האט געוואלט. טירישעס האבן זיך געוואלט וויסן פארוואס ער איז געשטארבן, פארשטייסט? דו קענסט דאך די לצים. בקיצור, די משפחה האט געבעטן מען זאל אים נישט שניידן, זיי גייען סוען די גאווערמענט, און ס'אינטערעסירט זיי גארנישט. און די סוף איז געווען אז מען האט געלייגט אביסל לחץ, אביסל פרעשור, און זענען ארויסגעקומען אז זיי גייען אים נישט צושניידן. יעצט דעם חזר וואס מ'האט געכאפט אין ירושלים, וואס כ'האב אייך פריער געזאגט, ער איז שוין באלד פערציג יאר אלט, אזוי שרייבן שוין די נייע צייטונגען, און ער האט אפגעטון מיסע זאכן מיט א קינד אין הארץ פון מאה שערים, און מ'איז אים געקומען אויפפיקן, זענען זיי געגאנגען, זיי האבן זיך געשלאגן מיט די פאליס, און מ'האט פארוואונדעט א פאליס זייער שטארק. ס'האט מיר דערציילט א איד וואס ער איז ארידזשינלי פון ארץ ישראל, האט חתונה געהאט אין אמעריקע מיט אן אמעריקאנער מיידל, און זי איז געשטארבן נאך אפאר יאר, זיי האבן א שטוב מיט קינדער, ער איז צוריק געקומען דא, און ס'האט ער חתונה געהאט דא, נאכאמאל גייט ער אין עפעס א מקווה אין ירושלים, זעהט ער ווי עפעס איינער טאטשט קינדער, האט ער זיך דערמאנט אז ווען ער איז געווען א קינד האט מען אים אויך געטאטשט אין מקווה און ס' הי נעווער גאט אווער איט, ער האט א שטוב מיט קינדער, ער האט שוין אייניקלעך, ער האט שוין באגראבן א ווייב, באט הי נעווער גאט אווער איט. האט ער זיך גענומען שרייען הויך אין די מקווה, האט אנגעכאפט יענעמ'ס קליידער און האט עס אוועקגעטראגן, קיצור מ'האט אים געבעטן אז יענער איז נישט אינגאנצן א נארמאלער, זאגט ער אויב אזוי טאר ער דאך זיכער נישט זיין דא אין מקווה, זאגט ער קינדערלעך יעצט כאפט עטס נישט וואס דאס הייסט טאטשן א קינד, איך בין א פגוע שרייט ער, ער האט געמאכט קולי קולות. יעצט אז די פאליס קומט אויפפיקן נעמט מען זיך נאך שלאגן מיט זיי, דא זעהט מען אים ער גייט מיט ציצית לאנגע, ס'איז א מחיה, ער זעהט אויס ווי דער צדיק אליינס, און מען נעמט זיך שלאגן מיט די פאליס פארוואס אז זיי ווילן אים אויפפיקען, אבער אזוי ווי מען האט זיך געשלאגן האט מען שוין געזעהן ווער ער איז אויכעט, מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג. יא ס'איז גוט רבותי. באמת כ'האב שוין גענדיגט דעם שיעור און כ'האב שוין צוגעלייגט און צוגעלייגט, כ'וויל זאגן נאך א זאך וואס יעצט אריינגעקומען א וויכטיגע קאל, ס'איז דא אן ערנסטער יונגערמאן וואס סאם האו האט ער באקומען אן אימעיל צי א טעקסט פון איינעם וואס יענער איז א מנהל א מענעדזשער אין א קעמפ פאר בחורים א ישיבה קטנה אזוי דערציילט ער מיר במילא קען איך נישט זאגן נאך קיין נעמען ווייל כ'האב עס נישט ארויס. און ער זאגט אז ער האט אים אריינגעשיקט בילדער פון זיין אבר און ס'איז א קישוי אבר און וואס איז נישט א קישוי אבר און ער זאגט אים זאלסט וויסן איך בין א מענעדזשער אין די און די קעמפ ער האט געמיינט ער רעדט צו א חבר זיינעם דערווייל האט ער גערעדט צו גאר אן ערנסטע יונגערמאן און ער זאגט אים זאלסט וויסן איך וויל דיר זאגן איך האב שוין געהאט אזוי און אזויפיל בחורים וואס איך האב זיי מכשיל געווען און איך האב פרויען אויך וואס איך בין זיי מכשיל. פרעגט ער וואס הייסט דו האסט פרויען וואס דו ביסט זיי מכשיל? פרויען זענען דאך פארהייראט, זאגט ער לאמיך דיך אויסלערנען, ווען די ווייבער זיצן דא אין קעמפ, ס'איז א ישיבה, א ישיבה קטנה, כ'ווייס פונקטליך, מיט א באנגעלאו קאלעני, ווען זיי זיצן דא אין קעמפ זאלסטו וויסן, איז עס אזוי גרינג ווי צו עסן א פינאט באדער סענדוויטש צו כאפן אן אשת איש, ס'איז גארנישט, ס'איז א דזשאוק, ס'איז הייס, ס'איז זומער, דער עולם איז נישט אויסגעלערנט, מ'זאגט נישט דעם חומר הענין. ס'איז אזוי גרינג ווי צו כאפן א פינאט באדער סענדוויטש. אזוי פארציילט ער, ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר. און ער זאגט מיר, זאלסט וויסן, ער האט אים אריינגעשיקט פיקטשערס, זאג איך אים שיק זיי מיר אריין דא אויף ארץ ישראל, זאגט ער ער קען דאס נישט טון ווייל ער האט מורא אז מ'וועט אים איינזעצן, דאס איז פארנאגרעפי, זאג איך אים ביסט גערעכט שיק עס נישט אריין, און איך האב אים געזאגט גיי צו צו דעם מענטש וואס ער פירט די קעמפ און זיי אים מסביר אז מ'וועט אים איינזעצן, און אזוי זעהן מיר אונז היינט אויס. דער עיקר וואס איך וויל ארויסנעמען פון דעם איז, אז איך זע אז ס'פעלט אויס אין יעדע קעמפ און אין יעדע באנגעלא קאלעני פעלט אויס ווידיאוס אויכעט, דארט ווי איך בין האב איך אריינגעלייגט ווידיאוס, דרייען זיך דאך דארטן חזירים איבעראל, ס'איז דא אזא טייטלבוים דרייט זיך ביי אונז, און העפי פעיסעס, און אנדערע חזירים, וואס ווייס איך ווער ס'קומט אלץ, ס'איז מורא'דיג וויכטיג ס'זאל זיין ווידיאו, ווען מ'זעט אז די מענעדזשער פון די קעמפ גייט אריין צו א פרוי יעדע נאכט צי צוויי מאל א וואך צי דריי מאל א וואך, איט רעיזעס א רעד פלעג, וואט איז הי דואינג אין די קאלעני? וואס טוט ער מיט די פרוי? ס'איז אנבעליוועבל! איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, איך האב דאס פון איינעם באקומען, וואס יענער האט געמאכט א טעות, נאכדעם האט ער זיך געכאפט נאך צוויי שעה טעקסטן אז ער רעדט צו די ראנג פערסאן, און ער האט אים געזאגט קלאר, אשת איש האב איך שוין מכשיל געווען אין די צענליגע, בחורים אין די צענליגע. און יעצט איטס אלל אפ טו יו פיפל, אויב ס'איז נישט דא קיין ווידיאוס אין די קעמפ אדער אין די קאנטרי ווי די דינגס, זאלסטו נישט גיין דארטן, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען די מענער זענען דא אין שטאט זינדיגן זיי דא, און ווען די פרויען זענען אין קאנטרי זינדיגן זיי אין קאנטרי, ס'איז אין אפוטרופוס לעריות. כ'וויל יעדער זאל זיך אנהייבן נאכצופרעגן ווער דאס איז די קעמפ, און זאלן פרעגן די קינדער, זאג, איינער האט דיך געבאדערט פאר א יאר צי כדומה? וממילא וועט עטס וויסן וואס עטס גייטס טון דאס יאר. רבותי, איך קען נאר איין זאך טון, איך קען ווארענען, כ'קען נאכאמאל ווארענען, און כ'קען נאכאמאל ווארענען, און נאכדעם אז ס'געשעהט וואס ס'געשעהט, איטס אלל יור פאלט. ביז יעצט זענט עטץ געווען נאאיוו און סטופיד, אנפארטשענעטלי מ'האט ענק נישט געלערנט פעקטס אוו לייף, און יעצט האט עטץ די רייט טו ליסען טו מי, און יו העוו די רייט טו דו קאנסטראקטיוו, דו נאט ליעוו יור האזבענד היר עלאון, ווייל אין קעמפ זינדיגט מען, איך געדענק איך האב אמאל געזאגט פאר א רב אז ביי אים אין קעמפ, איז דא אן אשת איש'ס זונה'ס און זי הוקט אן מענער האט ער מיר געזאגט אזוי איי קאודנט גיוו ע פלאינג הוט איך דארף מאכן פרנסה איך צאל גרויסע מארגיטשעס און טעקסעס אויף מיין באנגעלאו קאלעני און אויב די פרוי וויל זיך ענדזשויען איטס הער פריווילידזש דאס זענען די היינטיגע רבנים שעים אן דעם אלל. יעצט די ענדע פון די קעמפ פון די מעשה פון די מענעדזשער איז אז. כ'האב געהייסן יענעם ער זאל אריבער גיין צום רב וואס אונט די פלאץ און ער זאל אים פארציילן, יעצט דער רב האט געזאגט אז ער ווייסט פון דעם, דאס איז געווען א מעשה פון פאר א יאר און ווען ער איז געוואויר געווארן האט ער אים טאקע ארויס געווארפן, יעצט כה יצא הסתפקתי, קודם כל דאס אז רבנים זענען ליגנערס דאס איז דאך קלאר, וועגן דעם וועט עץ זעהן קיין שום איד ברויך נישט קיין יחוס בריוו. איך ברויך נישט קיין יחוס בריוו, איך ווייס ווער מיין טאטע איז, מיין טאטע האט געוואוסט ווער זיין טאטע איז געווען, וואס דארף א רב א יחוס בריוו אז זיי זענען אזאלעכע ליגנערס אז אן א יחוס בריוו זענען זיי ליגנערס. מ'האט דערציילט איינמאל דער וואס האט דעם מכון יוחסין אז ס'איז אריין געקומען א א שטיק א נשיא פון מאנסי און ער האט געזאגט פאר אים הער אויס האסט נישט עפעס א רעבישע אייניקל א צווייג וואס מען ווייסט נישט וואס איז געשען מיט איר איך וויל זיך אנהענגען אין דעם צווייג, זענען דאך אזאלעכע ליגנערס. איז במילא ווייס איך נישט צו ער זאגט יעצט ליגנט דער רב צו נישט, און ס'איז דא נאך א זאך פארוואס איך טראכט אז ער זאל זאגן ליגנט, ווייל וויבאלד ס'איז געשען אין זיין קעמפ איז דא ארויס. איז בקיצור, אונז זעמער שוין קלאהר אז דער רב איז א ליגנער און אלע רבנים זענען ליגנערס, און זיי טייטשן מה לי לשקר וואס ס'הארט מיך צו זאגן ליגנט, נישט מה לי לשקר צו וואס דארף איך זאגן א ליגנט נאר מה לי לשקר וואס ס'הארט מיך אז כ'זאל זאגן א ליגנט, און נאך א זאך קען זיין אז מ'האט נישט ארויסגעווארפן דעם אינגערמאן נאר מ'גייט אים ערשט יעצט ארויסווארפן, דער רב האט נאר געוואלט מאכן א. ס'זאל זיין שטיל, און נאכדעם סקען זיין אז דער רב האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם יונגערמאן ווייל קען זיין ער מאכט מיט אים משכב זכר אין מקווה אויך, במילא האב איך אסאך הסתפקות וואס דער אמת איז, קען איך נאכנישט ארויסגעבן דעם נאמען אבער אונז פרעג מיר זיך נאך, נישט געזארגט. און נאכדעם קען איך דעם רב פערסענעלי. און דער רב האט א גרויסן יצר הרע, שור, קען זיין ער שטופט אויך מיט פרויען, היינט ווייס איך שוין גארנישט. די גרעסער דער רב איז, די גרעסער א שייגעץ ער איז, די שענערער א שיינער איד ער איז, די מער טשענסן זינדיג. ט, פארוואס? ווייל ער האט נישט קיין מורא. עטס מיינטס נחמיה וועבערמאן זיצט אומזינסט אין תפיסה? ער זיצט ממש אומזינסט, ווען ער וואלט געווען א רב. זאג איך אייך צו אז דאס מיידל וואלט געווארן אדער געהארגעט אדער מען וואלט זי געזעסן אין תפיסה. און ווי די מעשה מיט פינקל מיט די פלייש. ער האט גראד מודה געווען די דעוויל גאט אים און ער איז אנטלאפן. ער האט איבערגעלאזט זיין ווייב און ער האט זי איבערגעלאזט אן א גט. און ער געווארן א מעלצאר אין א מלון אין נתניה און נאכדעם איז אבד זכרו לנצח ווען ער וואלט ווען אבער געווען א רב אדער א רעבע אדער וואלט ווען געהאט קשרים מיט די מאפיא מיט די משמרת הפיפיק חברה וואלט ער ווייטער פארקויפט פלייש און מען וואלט אים נאך געגעבן א צעטל אויף לשעבר איצעלע פימפ האט געגעבן א צעטל אויף א מקווה פסילה דאורייתא ער האט צוזאמגענומען רבנים און ער האט געזאגט אין מאנטריאל די מקווה כשר. און יעדער האט געוויסט ס'איז געווען נישט כשר, וועגן דעם האט דער דזשיבאער פארלוירן דעם יעדן טראפ רעספעקט, זאגט מען מיר, פארשטייסט, אונז האמיר א פראבלעם? אה, מען דארף נאר זיין א שיינער איד, מען דארף האבן די קשרים. אבער פארוואס דערצייל איך עס, כאטשיג איך זע דאך אז מען קען נישט וויסן וואס דער ריכטיגער אמת איז? דאס זענען הכל מודים אז דא איז געווען זנות מיט א יונגערמאן, צו פאריאר צו די יאר אויכעט, צו א גאנץ יאר, דאס זענען מיר אלע מודה אז ס'איז געווען, און דער יונגערמאן שרייט קלאר, אז צו קריגן אן אשת איש זומער ווען די פרויען זענען אין קאנטרי, א מענעדזשער דארט קען זי קריגן גרינגער ווי צו עסן א פינאט באדער סענדוויטש. פארשטייסט וואס דאס דא טוט זיך? און עס איז געשען. די רב איז מודה ער האט ארויסגעווארפן. סאו אבוויעסלי זעמער אויף גרויסע צרות רבותי. אמאל פלעג איך זאגן די פרויען זאלן נישט איבערלאזן די מענער, ווייל די מענער גייען דא ארום זינדיגן א גאנצן זומער. און היינט מוז איך עס אביסל אפפרעזן, צו דיפרענט פרעז, די פרויען זינדיגן אויכעט, איך האב דאס געזאגט אלע יארן, איך האב געזאגט די מענער זינדיגן דא און די פרויען זינדיגן דארט, אבער ס'איז ביי מיר געווען מער זיכער אז די מענער זינדיגן דא ווי אז די פרויען זינדיגן דארט, ווייל אונז האמיר נאכנישט געהאט בבירור אזוי ווייט אז ס'איז דא אזויפיל פרויען וואס זיי זינדיגן, היינט איז עס ביי אונז קלאר, סאו האמיר אין דעם נישט קיין הסתפק. ט, און ס'איז א שרעק, און קען זיין וועגן דעם לאזן איבער די מענער די פרויען און די פרויען די מענער, ווייל יעדער זאגט ליסען, דו גיי דיין וועג איך וועל גיין מיין וועג, באט דיס איז אלל ראנג, ס'פארלירט קדושת ישראל, די זענען איסורי כריתות, און ס'פארלירט בכלל דעם אידישען היים, אונז זעמער קדושים תהיו, אונז ווייסט מען אונז האמער א וואן, אונז זעמער א וואן מען וואמען און א וואן וואמען מען, און אויב מיר זעמער צו צולאזט איבעראל איז עס א פראבלעם, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, מ'מוז עס איבערחזר'ן, האב איך שוין געזאגט. ווען א מאן שטופט אריין זיין ערווה, זיין פיפיק, אין א פרוי'ס לאך, איז אזוי ווי ס'איז געבויגן שיף אויף ארויף די קעפעלע, די גומי, די הארטע גומי, און מען גייט נאר אריין אפילו א כל שהוא, איז מען שוין עובר, ווייל אויף איין זייט איז מען שוין אריין הכנסת כל העטרה. איז אפילו ווען זי איז אנגעטון מיט אירע פענטיס, מען גייט נאנט און דו האסט א קישוי אבר און דו רייבסט דיך אויף איר ערווה, עט די ענד אוו די דעי, אויב דו גייסט אריין נאר ממש אפילו א טראפעלע, איז עס אזוי ווי דו האסט אריינגעלייגט די גאנצע עטרה, און דאס איז א איסור כרת, און זי ווערט נאסר על בעלה, און טאמער זי איז א אשת כהן ווערט זי נאסר אפילו באונס, און א טאמער זי איז א אשת ישראל איז עס נאר ברצון, יעצט ווער ווייסט עס איז געווען באונס צו ברצון, דער מאן קען. קיינמאל נישט וויסן, פאפסטו אויס דיין מאן, און נאכדעם ברענגסטו קינדער, דו ביסט א ערווה פאר אים, ברענגסט קינדער, די קינדער זענען פגומים, און יו רילי געט נאו פלעיס. מיט די אלע דרכים, סאו איך וויל בעטן דעם עולם, הבדלו, שיידטס ענק אפ פון די דרכים, ס'איז נישט פאר א איד, ס'איז נישט פאר א נארמאלן מענטש, און ס'איז א. שוין, א גוטן און א פרייליכן שבת. און א פרייליכן חודש זאל ווערן נתהפך פאר שמחה, און אויכעט א פרייליכן ו' חוקת, א גוטן שבת.